א גוטן ערב שבת קודש פרשת אמור, אזוי ווי עס איז געווען די וואך זייער א טראגעדישע זאך אז ס'איז געשטארבן צוויי מענטשן, זיי האבן זיך דערטראנקען און אין גלאמפישן זענען זיי געווען עשירים אנשי שם, און ס'איז געשען אויף זייער נישט קיין גוט פלאץ אין א נוד ביטש אין פלארידע, אבער איך געוואלט אביסל רעדן וואס מ'דארף זיך פון דעם אראפלערנען און מ'זאל וויסן וויאזוי זיך אויפצופירן אנדערש. רבותי, איך וויל אנהייבן וועגן א קעיס וואס איך האב גערעדט דערפון די וואך, אבער איך האב נאך נישט געהאט אלע זאכן פונקטליך, און די מצב איז שרעקליך, די מענטש הייסט רבי נפתלי מאקלאוו שליטא, די מענטש איז א געווען א נישט סתם א ראש ישיבה נאר מיט אלע פיטשיווקעס און מיט אלע מפרשים, און ער האט געשפילט א ראלע אינעם עולם התורה, ער האט אפילו געמאכט א ועד וואס דאס הייסט א ועד למען כבוד רבותינו גדולי הדור שליטא, ער האט אפילו דאס געמאכט און ער איז געווען דער ראש הוועד מיט אלעם, און ס'האט זיך ליידער אויסגעוויזן אז ס'איז נישט געווען תוכו כברו, און ער איז געווען א משגיח, אזוי מ'זאגט אין די ליטא א משגיח, אין א ישיבה אין בית וגן, און דער מענטש האט זיך אויסגעוויזן אז ער טוט כל עבירה שבתורה. ס'דא אויף אים אזאלעכע תלונות אז ער, קודם כל וויל איך נישט איבערזאגן אלעס אויפן האטליין ווייל ס'איז רחמנא לצלן, די עיקר איז אז ער האט גענומען יונגע קינדער און יונגע מיידלעך פון דרײַצן יאר און פון נאך יונגערע און ער האט זיי געזאגט אז זאלן זיך שפילן מיט אים און ער האט זיך געשפילט מיט זיי און נאכדעם האט ער געזאגט אז זי זאל זיך שפילן מיט זיין אבר און זי האט זיך דערשראקן ווייל זי איז שוין געווען א מיידל פון דרײַצן. האט זי געזאגט ס'איז גארנישט, אין תנך שטייט אז יעקב אבינו האט אויכעט געהייסן מ'זאל אנכאפן דארטן און ער זאל שווערן, און ער האט איר געזאגט זי זאל אים אנכאפן דארטן און זי זאל אים שווערן נעבעך אז זי'ט קיינעם נישט פארציילן. נאכדעם איז דא נאך א חלק פון דעם כתב אישום אז ס'איז געווען א מיידל וואס איז געווען צוועלף יאר אלט און ער האט אנגעהויבן צו טון מיט איר זאכן וואס מ'טאר נישט און ס'איז געווארן ממש אן אומגליק, בקיצור איז ער געגאנגען און ער האט איר געזאגט, אז ס'איז דא א ספר, ספר הרוקח, שכל דבריו דברי קבלה, ער נוצט זיך דעם ספר זייער אסאך מאל, האט ער איר מסביר געווען אז ס'איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט א פילגש, און ממילא איז זי האט א דין ווי זיין פילגש, סאו ס'איז גארנישט ראנג מיט די גאנצע זאך, און בפרט נאך אז זי איז שוין צוועלף, איז ממילא קען זי זיך שוין זיין א ריכטיגע פילגש. און אזוי האט ער אנגעהויבן איר צו טאטשן ווי מען טאר נישט, און זי האט אים געמוזט טאטשן ווי מען טאר נישט, ס'איז ממש, ס'איז שרעקליך דער מצב, כ'וויל אפילו נישט ליינען מער פון דעם, כ'מיין, כ'מיין ודי בזה. איז למעשה האט מען אים ווי מען זאגט אויפגעפיקט, און יעצט, ס'איז דא זאכן וואס ער האט מודה געווען, און ס'איז דא זאכן וואס ער זאגט אז מען מעג עס גאר טון, און דאס איז, דאס הייסט גאר א פילגש, בקיצור, ס'איז שרעקליך דער מצב. מ'האט אויף עם אויכעט אז ער פלעגט נעמען בחורים און ער פלעגט אין די ישיבה טוהן מיט זיי אסאך יאהרן זאכן וואס מ'טאר נישט, און ער האט געהאט זעקס מיידלעך און ביז פיר יאר נאך די חתונה פלעגט ער נישט פטור ווערן פון זיי פלעגט זיי ווייטער נאך מענה זיין פון ווען זענען געווען קליין, בקיצור למעשה איז האט מען עם אויפגעפיקט און די בזיון און די חילול השם איז דאך מורא'דיג גרויס, יעצט ער איז אויכעט אין דגל דאס איז א. איינע פון די פון די וואס זענען אין כנסת איז ער איז דארט אויך איינע פון די ליטווישע פראקציע וואס זענען אין כנסת הייסן דגל און ער איז דער יושב ראש סאו יעצט קודם כל זוכט מען א יושב ראש איך האב זיי שוין מודיע געווען זיי דארפן נישט זוכן ווייל זיי קענען שוין נעמען דעם צווייטן וועלן זיי זעהן אז ער איז אויך נישט בעסער ווייל ליידער קיין שום רב איז נישט בעסער ס'איז איין טינופת די גאנצע זאך. עניוועי איז למעשה איז געקומען אזוי, אונז האמיר דאך געמיינט אז מ'רעדט און מ'איז שוין מודה אז ס'איז שוין אלעס גוט, איז ער האט אבער א מורא'דיגע מעלה אז ער איז א דאפלטער מחותן מיטן שר התורה מיט ר' חיים קניבסקי, א דאפלטער מחותן, ר' חיים'ס אייניקלעך מיט זיינע קינדער ס'איז נישט קיין חילוק זיי האבן חתונה געהאט אין די משפחה. שטעל דיר פאר ווי מען האלט דא. איז בקיצור, איז אזוי ווי דער בזיון איז מורא'דיג גרויס, איז וואס טוט מען? איז מען געגאנגען און מען האט ארויסגעגעבן א צעטל, הער דא דא גייט פאר, אז ווער ס'רעדט אויף אים דער איז מבזה די תורה, און ס'איז אלעס שקר, און קיינער זאל חלילה נישט זאגן גארנישט, און מען זאל עס האלטן בסוד, מען זאל עס נישט פארציילן, ס'זאל זיין א סוד, און דערפאר פארצייל איך עס, איך פאלג דאך די רבנים, איך האלט עס אויך בסוד. נאר א סוד פאר גאנץ בראד. יעצט, ס'איז דא א אינגערמאן וואס ס'טוט דארט זייער אסאך די מיט די מלחמה קעגן פעדאפיילס, איז ער געגאנגען דער אינגערמאן און ער האט גענומען די מיידלעך צו די פאליס אז זיי זאלן געבן זייער טעסטעמאני, איז געגאנגען רב שטיינעמאן, איר הערט? דער וואס איך נעם דאך מיך אן ביז יעצט פאר אים, יעצט נא איך לאז אים לויפן, כ'על ענק ארויפלייגן אן אודיאו פון א אינגערמאן אין לעיקוואד וואס ער איז זייער ברוגז אז איך נעם מיך אן פאר אים ווייל ער שיקט דאך בחורים אין מיליטער, איז במילא פרעגט ער מיך וויאזוי ארבעט דאס? ביסט מיט אים צו ביסט נישט מיט אים? עניוועי, יעצט בין איך אינגאנצן מער נישט מיט אים, ווייל איך זעה ער איז אזא פעיק פאוני פראוד אזוי ווי אלע שקצים, אלע ליטווישע אזוי ווי די וועלט זאגט נעם א ליטוואק שנייד אים אויף דאס הארץ וועסטו טרעפן א צלם, און טאמער וועסטו נישט טרעפן א צלם איז עס נישט געווען קיין עכטע ליטוואק. על כל פנים ס'איז מורא'דיג שלעכט איז ער געגאנגען און ער האט געשיקט א משלחת צו א מענטש וואס ער האט א השפעה אויף דעם וואס ער טראגט די מענטשן צו די פאליס צו זיינס א רבי'ן וואס ער האט פאר אים דרך ארץ און ער האט געזאגט פארן רבי'ן הער מיך אויס ער טוט אן אפ א מורא'דיגן חרבן פאר כלל ישראל ער פארשעמט גאנץ כלל ישראל און עספעשל נאך גרויסע רבנים און מען דארף אים אפשטעלן איז געגאנגען דער רבי און האט אים געלאזט רופן ער האט אים געזאגט איך וויל מיט דיר רעדן וועגן דעם ענין און האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים אין בית מדרש זאגט ער אים פארן רבין דאס איז נישט קיין שמועס אין בית מדרש דאס איז א שמועס אויבן מיט די רביצין איך וויל די רביצין זאל דאס אויסהערן און ער הייבט אן צו דערציילן וויפיל פון זיינע אייניקלעך ער האט געראטעוועט מען זאל זיי נישט מאלעסטן ס'איז געווארן א בהלה דער רבי האט זיך גענומען פשוט וויינען און ער האט אים גארנישט געזאגט. ולא אמר להם ולא מידי ער האט אים גארנישט געזאגט אבער למעשה יעצט זעה איך אז שטיינמאן איז פארפוילט פונקט ווי די אלע דא שיקט ער בחורים אין מיליטער האב איך געטענהט ער האט נעבעך נישט קיין וועג ארויס און ער ווייסט נישט וואס צו טון די מיידלעך ווערן דאך אטאקירט פון די בחורים וואס זענען ליידיגייערס ממילא שיקט ער זיי אוועק. פארשטיי איך. אבער ווי קומסטו אז דו הערסט אז ס'איז דא א משגיח פון א ישיבה וואס דער משגיח איז מאלעסט מיידלעך, ער מאלעסט'עט יונגלעך, ער זאגט אזאלכע מינע ליגנטס אז אין די תורה שטייט גאר אז מ'מעג דאס טון, און ער גייט זיך נאך אננעמען פאר אים? דיס איז אן אנהערד אף טינג, מ'טאר עס נישט דורכלאזן, און דא נישט דא קיין תירוץ, ער האט נישט געוואוסט וויאזוי מ'הענדלט דעם סיטועשאן מיט די בחורים ווייל זיי רעיפן אונזערע מיידלעך, דער ראש ישיבה האט אויך גערעיפט אונזערע מיידלעך. געזאגט, ווען דו שיקסט אים אין מיליטער וואלסטו געטון א חכמה, אבער נישט ער זאל זיצן אין א ישיבה. יעצט איך וויל דא צולייגן איין מינוט דעם אודיאו עטס זאלטס הערן ווי איינער פרעגט מיך, און איך בין אים מודה נאך פאר ער הייבט אן, דו ביסט גערעכט, כנים דבריך, דו ביסט גערעכט, ער איז מער נישט א אנגענומענער מענטש ביי מיר, אזוי ווי כ'האב געהאט אמאל אין פילאדעלפיע איז דא א ישיבה וואס די ראש ישיבה איז ר' שמואל קאמענעצקי, און די ערשטע מאל ווען אונז זעמיר געגאנגען צו אים אז מ'אטאקירט בחורים מיט מיידלעך און מ'דארף האבן א היתר צו גיין צו די פאליס האט ער געגעבן א גאנצע סטעיטמענט אז יאך מ'זאל גיין צו די פאליס, שפעטער איז געקומען די אגודת ישראל און זיי האבן אים אפגעקוילט און זיי האבן געזאגט ביסט נאריש? דו גייסט מיט דעי חברה? דו דארפסט דאך קומען מיט אונז, אונז לאזמיר נישט, האט ער צוריקגעצויגן און ער האט. געשריבן מען זאל נישט גיין צו די פאליס, די סוף איז נתגלה קלונם געווארן אז אמת צו די פאליס טאר מען נישט גיין ווייל סהייסט מסירה, אבער סאיז דא אן אשת איש וואס האט חתונה געהאט אן א גט בכלל, נישט מיט א גט מעושה, אן א גט בכלל, אזוי ווי סוואלט נישט געווען אזא זאך אין תורת משה ווי א גט, זיין זון רב שלום איז געווען דער גאנצער צאמשטעלער, און ער דער טאטע האט געגעבן דעם היתר. רבי שמואל האט געגעבן דעם היתר, און ס'איז נעבעך אריינגעפאלן א איד, ר' גרינבלאט, רבי משה פיינשטיינ'ס גרעסטע תלמידים האט געגעבן סידור קידושין, און נאכדעם וואס זי האט שוין געהאט חתונה געהאט און זי איז געווען שוואנגער, זענען געגאנגען די קאמינעצקילעך און זיי האבן צוריקגעצויגן אז ס'איז נישט קיין, זי האט נישט געטארט חתונה האבן. סאו דאס איז ליצים. דאס האט אים דער אייבישטער געשטראפט נעבעך, ווייל ער האט נישט געלאזט העלפן די קינדער, ער האט נאר געטשעפעט. סאו וואטש שוין צו, איך האף נאך אז שטיינמאן וועט אויכעט אזוי אויסזען, ביקאוז ס'איז אנבעליוועבל וואס ער האט געטון. יעצט הערט אויס דא דעם אודיאו. האלא, א גוטן ר' נחום, איך האב געהערט אייער דרשה אויפן נאמבער נײַן און נײַנציק, Ninety Nine, און איך זעה עס דא סתירות פון אייערע רייד פון איין וואך צום אנדערן וואך, איך מיין איר דארפט נעמען א בוך און אריינשרייבן אין בוך ווער ביי אייך א צדיק און ווער איז א רשע, איר זאלט נישט מאכן קיין טעות פון איין וואך צום אנדערן וואך, אין סוף ווינטער האט איר געזאגט א דרשה וועגן די עזות פענימער וואס רעדן אקעגן ר' שטיינמאן, און זיי טארן נישט רעדן אקעגן אים און וכו' וכו', און אויף דעם נאמבער ניינטי ניין האט איר אים גערופן שטיינערמאן, נישט קיין רב, נישט קיין גאון, איר רופט אים שטיינערמאן כאילו ער איז א קליין אינגעלע. און איר זאגט ער איז נישט גערעכט. איר מוזט דאך מאכן קלאר צו איר האלט יא פון אים איר האלט נישט פון אים, איין וואך יא איין וואך נישט, איין וואך נישט איין וואך יא, ס'קען דאך אזוי נישט גיין. און אויב איר האט חרטה געהאט איר האלט ער איז נישט קיין אדם גדול דארפט איר מודיע זיין ער איז נישט קיין אדם גדול און וואס כ'האב גערעדט און אטאקירט די מענטשן וואס האבן מבזה געווען דעם ר' שטיינמאן. זענען גערעכט. נאך א זאך, איר האט שוין געזאגט כמה פעמים איך בין נישט קיין רב, איר האט געזאגט כמה פעמים אז איר זענט נישט קיין רב. איך וויל אייך פארשטיין, אויב איר זענט נישט קיין רב, ווי האט איר געהאט די רעכט צו באפאלן און רעדן דברים מגונים אויף רבי ניסים קרליץ, און איר האט גערעדט אביסל ניבול פה אויכעט אויף, געמאכט חוזק פונעם לעצטן נאמען, אז איר זענט נישט קיין רב, קענט איר דאך נישט פסק'נען. און ווי קענט איר זאגן ער האט זיך טועה געווען? די גמרא אין סנהדרין זאגט אונז וועגן געוויסע מענטשן האבן געזאגט די רבנים האבן קיינמאל נישט מתיר געווען קיין עורב און קיינמאל נישט גע'אסר'ט קיין יונה, און ווען זיי זענען געקומען צו רבא און ער האט זיי גע'אסר'ט א זאך וואס זיי האבן געמיינט אז ס'איז מותר האט ער געזאגט איר זעט כ'האב אייך גע'אסר'ט א יונה, און ווען ס'איז געווען א זאך וואס זיי האבן געהאלטן אז ס'איז אסור. און רבא האט מתיר געווען, האט ער געזאגט זעט איך האב אייך מתיר געווען א עורב. אין אנדערע ווערטער, די מענטשן וואס זענען נישט בגדר פון א חכם א רב, פארשטייען נישט וואס די פסק הלכה איז, און זיי קענען נישט אויסרעכענען וואס ס'וועט זיין, און זיי זענען נישט קיין בעל פלוגתא. אין שולחן ערוך יורה דעה סימן שין למד ד' שטייט א הלכה, וואס איז טאמער איינער איז א מבזה את החכם, אפילו אחר מותו, מכל שכן ווען ער לעבט, איז זאלט איר זיך גוט נאכקוקן דארטן. ממילא רב נחום, אז איר זאגט איר זענט נישט קיין רב, דארפט איר אויפהערן אטאקירן אידן וואס זענען רבנים און האבן געלערנט צענדליגע יארן, האבן געהאט שימוש אין הוראה און זענען אנגענומען אז זיי קענען פסק'נען. איר זענט נישט קיין בר פלוגתא פון זיי, אויב איר זענט יא א רב דארפט איר לאזן וויסן רבותי, דאס וואס איך האב געזאגט אז איך בין נישט קיין רב, דאס איז געווען אמאל. היינט האב איך יא געלערנט, איך האב געהאט שימוש בהוראה און איך בין א רב, איך בין אזוי און אזוי גרויס און כ'קען זיך קריגן מיט יעדער איינער. ווייל אייערע רייד זענען פול מיט סתירות און די עולם קען נישט פארשטיין וואס איר זאגט. זאלט איר זיין אזוי גוט מברר זיין וואס ווער איר זענט. און וואס איר האלט וואס איר קענט יא און וואס איר קענט נישט, מיט וועם מעגט איר זיך קריגן, ביז ווען, ביז ווען, ביז די גדולים פארן צווייטן קריג, ביז די גדולים, ביזן חתם סופר, ביז דעם רמא, ביז ווען, ביז, ביז ווען, ווי גרויס זעיט איר אז איר קענט זיך קריגן, און מיט וועמען קענט איר זיך קריגן, מיט וועם קענט איר זיך נישט קריגן, ווייל איך זע איר פארגעסט ווער איר זעיט און אוואו איר שטייט, און איר קריגט זיך מיט אידן וואס בפשטות. זענט איר נישט זייער בעל פלוגתא. זאלט איר זיין אזוי גוט און מתקן זיין דעם טעות, א מענטש קען מאכן א טעות, די קומענדיגע שיעור זאלט איר זאגן איך האב געמאכט א טעות, איך בין מודה ומתודה חטאתי עוויתי ופשעתי און איך מקבל איך וועל דאס מער קיינמאל נישט טון. נאכאמאל, איר דארפט מתקן זיין דעם עבירה. און דאס איז דאס. און אחוץ דעם, איר רעדט אקעגן יעדער איינער, די גאנצע המון מיינט, יעדער יונגאטש מיינט איר אזא רב, דארפט איר זאגן וועלכע רב מעג מען פאלגן, וועלכע רב קען מען פאלגן, כמעט יעדער איינער זאגט איר טאר מען נישט פאלגן, דארפט איר זאגן אויב ס'איז דא פינף אידן אויפן וועלט רבנים וואס מ'מעג זיי פאלגן ווער זיי זענען. און אויב אין מדינת אמעריקא איז אויך דא אידן וואס מ'קען זיי פאלגן, אדער יעדע שאלה מוז מען פרעגן קיין ארץ ישראל אדער קיין יוראפ. בקיצור, איר זאלט זיך נעמען א ביכעלע און אריינשרייבן פונקט ווער ס'טויג יא און ווער ס'טויג נישט, און פאר איר רעדט און האקט אויף עימיצן דארפט איר נאכקוקן צו ער איר האט אמאל געזאגט ער איז א גרויס און יעצט זאגט איר אז ער'ז קליין, דארפט איר זאגן מהיום והלאה איז ער קליין און אזוי ווייטער, מ'דארף וויסן ווער איז גרויס און ווער איז קליין, דאס קען זיך נישט איבערדרייען יעדן טאג. און איר זאלט מצליח זיין בגשמיות וברוחניות און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל נישט ארויסקומען קיינמאל קיין מכשול פון אייערע הענט, און דער אייבערשטער זאל אייך באגליקן ווי איר גייט און ווי איר שטייט, ברכה והצלחה, כל טוב, א גוטע נאכט.
יעצט וויל איך זאגן פארן עולם איך דעקלער עמטליך אז די מלחמה קעגן די פעדאפילים איז מער שוין נישט אין מיין הענט, ברוך השם יעדער ווייסט שוין וואס ס'גייט פאר, און ס'איז א געווינענע מלחמה איבער די גאנצע וועלט. ביז יעצט האט מען עס נאך פראבירט צו באהאלטן, ס'איז געקומען א חזיר משה הערש קליין אפגע'חזיר'ט א יונגל, די עף בי איי איז אריינגעקומען, זיי זוכן יעצט דאס. פארוואס מען האט עס באהאלטן, ס'איז שוין, ס'איז פינישט, די געים איז אווער, יעצט איז דא צוויי חלקים וואס איך האב געפירט די מלחמה, די ערשטע חלק האב איך געפירט די מלחמה אז ס'זאל זיין אן אווערנעס וואס ס'גייט דא פאר, ווייל קיינער האט באמת נישט געגלייבט א מלמד מיט א לאנגע בארד מאכט זיך אויס אלס אן ערליכער, אזא מענטש זאל האבן א חוצפה און אראפצוציען א זיפער פאר א קינד, ס'איז דאך אנהערד אף. און די זעלבע אויך די מגיד השירים מיט די רבנים, ס'איז נישט צום גלייבן. יעצט ברוך השם מען גלייבט שוין, דאס איז געווען די אווערנעס. די ארעסטס מיט איינשפארן דאס איז א סעקענדערי פראבלעם, קודם די אווערנעס איז דא שיקט מען פאר העלפ, און יעצט זעצט מען איין אויך זיצן אין גרויסע מניינים אין די תפיסה פאר סעקשועל אביוז פון אלע זייטן, מ'האט יעצט אין ארץ ישראל אויך איינגעשפארט א גרויסן רב א ראש ישיבה רחמנא לצלן וואס דא איז פארגעקומען. יעצט די וואס זיי קוקן אבער ברוך מאטכע האט זיך ארויסגעדרייט ווייל ער האט באצאלט צענליגע מיליאנער דאלער און אנדערע האבן זיך אביסל ארויסגעדרייט מאליק האט זיך אביסל ארויסגעדרייט ס'איז נאכנישט פערטיג אלעס אבער לאמיר זאגן אז זיי זענען ארויסגעדרייט אבער קיינער זוכט דאס נישט מאליק'ס טאטע האט באצאלט טבין ותקילין ער האט געזאגט פאר איינעם ער איז געווארן אן ארעמאן דערפון. וואס איך האב אים געשיקט א מעסעדזש בהמה דו לאז דיין זון גיין זיצן צוויי יאר, דער רבי האט געזאגט פאר איינעם א גענגסטער א מערדער א גנב וואס האט געוואוינט דא אין ווילימסבורג האט דער רבי געזאגט פאר די מאמע זי האט געוויינט וואס עט זיין האט דער רבי געזאגט זאל ער גיין זיצן פינעף יאר אז ער ארויסקומט עט ער זיין א מענטש און ער האט קינדער מורי הוראות נאכדעם ווען ער איז ארויסגעקומען איז ער איינגעזעסן סא עניוועי קיינער זוכט נישט צו זיין אזוי הירא ווי ברוך מאטכע. קיינער זוכט עס נישט. חוץ פון דעם האט מען אים דעמאלטס געאפערט אז ער קען, ער דארף אפילו נישט גיין זיצן, ער דארף נישט בלייבן א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, נאר צען יאר פראבעישאן. און ער האט נישט געוואלט ווייל ער האט געזאגט איך האב גארנישט געטון. און נאכדעם זעהט אויס האט ער זיך בארעכנט אז ער האט יא געטון. ווער ווייסט. סאו דאס האט געוויזן א מורא'דיגן שטארקן מעסעדזש פאר יעדן. ווייל ווען מ'האט איינגעזעצט ברוך מאטכען, ס'איז געווען חילוקי דעות וואס ס'גייט זיין דער סוף. ווייל יעדער האט געוויסט אז ער עט גראד ארויסגיין און עט ווייזן פאר יעדן מ'דארף נישט מורא האבן. ער איז נישט גראד ארויס. פיינע טראץ היינט נישט צו טאטשן, אזא הצלחה זוכט קיינער נישט. סאו ביידע זאכן זענען גוט געפארן, אבער די ערשטע זאך וועגן אווערנעס, וואס דער אלטער סאקמער אזיאטישער מערדער אשר וועג האט געוואלט זאגן אז דאס איז מיין עוולות, ניין ניין דער עולם איז שוין נישט קאנווינסט אזוי, מען לאכט שוין, סאו ברוך השם די מלחמה איז פאריבער, יעדער רעדט דערפון, יעצט זאל איך ענק זאגן ווייטער וואס ס'טוט זיך. כ'האב ענק געזאגט אין ארץ ישראל איז דא אן ארגענעזעישן וואס מ'האט צאמגעשטעלט סייקאלעדזשיסט פון דא פון אמעריקע און פון דארטן, זיי מאכן א פענאמענעל דזשאב, זיי זעצן איין אויך, זיי האבן נישט קיין מורא, זיי לאכן פון די רבנים, די רבנים זענען געווארן אזא חוזק אז נישט נאר די חזירים מוזן אויפהערן, די רבנים זענען שוין אויכעט אפגעפרעגט. עס האט אראפגעברענגט די חזירים מיט די רבנים ברוך השם וויסן. האבן זיי געמיינט זיי קענען זיך שלאגן. סאו האב איך דעמאלטס געזאגט. מענטשן האבן געזאגט הייב נישט אן מיט ברוך מרדכי'ן ער איז פאוערפול. און אויב דו וועסט פארלירן ביי אים דעמאלטס וועט יעדער האבן אן אפענע טיר. האב איך אים געזאגט לאמיך דיר זאגן איין זאך קיינער איז נישט מער פאוערפול פון באשעפער און ממילא האב איך נישט פאר קיינעם מורא ווייל די קינדער זענען דעם אייבערשטנס קינדער און דו'סט זען ווייל השם הושיעה און קיינער האט עס נישט געגלייבט. יעצט דא אין אמעריקע איז דא א גרויסע סייקאלעדזשיסט אין לעיקוואוד, איך לייג ארויף אויף קעסטל סיקסטי ניין, נײַן און זעכציק. א מורא'דיגן שיעור וואס יעדער דארף הערן. פון א גרויסן סייקאלעדזשיסט וואס כ'הער זאגן אז צו אים צו באקומען אן אפוינטמענט, אזוי שטייט אויף זיין וועבסייט, דוירט צוויי יאר. איר שטעלט אייך פאר וואס דא טוט זיך. און מיט אפאר יאר צוריק. האט מען אים געהאלטן אין איין זאגן פאר יעדן אז ס'גייט פאר טשיילד מאלעסטעישן, און די סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסט פלעגן פרעגן און יעדן איינעם וואס געהאט א פראבלעם די ערשטע זאך וואז וואר יו עווער מאלעסטעד אר רעיפד איז נארמאל איז געווען די ערשטע תשובה פון יעדן נאו! גאד פארביט! ער'ט ענק דערציילן א מעשה, נישט אויף דעם טעיפ, כ'על ענק ארויפלייגן נאך טעיפס פון אים, אז א מיידל איז געווען גערעיפט און זי שטעל דיר פאר צוויי יאר האט זי געלייקנט, און עפטער טו יערס ער דאך גענוג קלוג, האט ער ארויסגענומען פון איר אז זי איז געווען גערעיפט ביי איר אייגענעם ברודער. איך ווייס דאך נישט וואס דא גייט פאר. און דער הייסט? און ער האט א בלאג, א וועבסייט, א. און ער רעדט די גאנצע צייט מיין שפראך. אין לעיקוואוד. דאס איז שוין די עיר התורה. סאו ער זאגט אליינס אז ער האט אזא הנאה אז ער קען ארבעטן אין לעיקוואוד ווייל די אינגעלייט זענען נעבעך אזוי געמאכט אז זאלן דינען, זיי ווילן דינען דעם אייבערשטן, זיי ווילן האבן וואוילע קינדער, אבער למעשה דארפן זיי האבן העלפ אזוי ווי יעדע קאמיוניטי. און ער ווייסט וויאזוי צוצוגיין צו זיי ווייל ער איז אליין א בן תורה, און איך וועל פון טיים טו טיים ארויפלייגן זיינע זאכן וואס מען קען זיך פון דעם אפלערנען שיינע זאכן. נאכדעם איז דא נאך א זאך, אין ארץ ישראל איז דא א פרוי וואס זי איז אויכעט א סייקאלעדזשיסט, זי איז לייסענסד, נישט אזוי ווי נחמיה ס'איז געקויפט אין א פייוו ענד טען סענט שאפ, לייסענסד געהעריג. זי הייסט גאַליאַ סאַבאַרסאָוו. זי האָט אָנגעהויבן צו רעדן מײַן שפּראַך, ווײַל זי זעט, אַז דאָ ליגט דער גרעסטער חורבן. זי איז אין בית-שמש. זי האָט מיר אַרײַנגעשיקט איר ערשטע דרשה. זי האָט געוואָלט זען, וואָס איך זאָג דערצו. ס'איז אויף עבֿריתּ. יעצט, דאָס איבערצוטײַטשן דויערט צײַט, און איך וואָלט גענומען איינעם, איך וואָלט אים באַצאָלט אַפֿילו געלט. למעשה, ס'האָבן עס זייער אַ סך פֿרויען, וואָס זיי קענען גוט עבֿריתּ, און מע דאַרף דאָס אויסהערן, יעדעס וואָרט. בעסיקלי, זאָגט זי, אַ קאָנדענסעישאָן פֿון מײַנע דרשות פֿון אַלע יאָרן, וועגן די מקווהס, פֿון די רעבישע טיש, מע זיך אריין, ס'איז מורא'דיג, זי הערט אויס מיין האטליין, דאס איז נישט קיין ספק. און זי רופט עס אנא, איך בעט דיך הקדישי, זיי מקדיש עשר דקות, צען מינוט, כדי לוודא זאלסט זיכער וויסן שהילד שלך מוגן, אז דיין קינד איז סעיף. כ'האב ארויפגעלייגט דעם ווידעא, איר קענט עס אלע הערן. און דאס איז אזוי ווי די מסילת ישרים ברענגט. ער זאגט מיר הקדמה איך גיי דיר נישט זאגן די גרויסע זאכן, איך גיי דיר נאר זאגן א זאך וואס יעדער ווייסט, נאר אזוי ווי שכחה מצויה, מענטשן פארגעסן זאכן וואס איז וויכטיג, גיי איך דיך פשוט דערמאנען, דאס אלעס. ס'איז נארמאלע זאכן, ס'איז נישט הויכע זאכן וואס זי זאגט, ס'איז זייער פשוט, וויבאלד זי איז א סייקאלעדזשיסט לייסענסד ווייסט זי ווי אזוי אנצורירן די פרוי, זי ווייסט ווי צו ציפן אין הארץ אז זי זאל וויסן מיין טאכטער יעצט אין די גאס מיט וועם, ווי, וואס, ווען. און אלעס. ווערט אויפגענומען ביי יעדן, כ'ווייס נישט צו ס'האט הסכמות פון רבנים, מיט סאמע נײַן די רבנים טיף טייער אין דר'ערד, נישטא קיין רבנים בכלל, ס'איז דא אפאר סיקריקים, די סיקריקים זענען די ביליגע גענגסטערס און האבן די רבנים די בעסערע גענגסטערס, זיי מוז מען אריינברענגען מיט דרך כבוד דעם טשעק. סאו אויף קעסטל זיבעציק לייג איך ארויף די פרוי מיט איר בלאג. ס'דויערט בערך עלף מינוט, אבער ס'איז זייער וויכטיג, און אם ירצה השם אויף יעדע וואך ווען ס'וועט ארויסקומען נאך איינס, צו ווענעווער ס'קומט ארויס גיי איך עס ארויפלייגן, און דאס איז היינט די שפראך מיט דעם גערעדעכץ, און מיר לאכן פון די אלע חיות רעות, זאליקא אנגעהויבן מיט די אלע לך לך רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, און אונז לאכט מען פון אלע רבנים וואס האבן זיך נישט ארויסגעשטעלט מיט אונז, און אונז האלט מען איר זענט א באנטש א דר'ערד ליגערס. עטס זענטס אזוי ווי סארדין פיש אן א בעק באון, עטס פאלט, אזוי ווי מען שטופט ענק פאלט עטס, און א בראך אויף אונזער דור אז עטס דארפט אונז איבערגעבן וועגן עניני קדושה און וועגן אלע ענינים. יעצט די עף בי איי זעט אויס זענען געקומען אויף עיטי טו לי עוועניו אויכעט ווייל זיי ווילן זען וואס דא גייט פאר ווייל סאיז נעבעך דער חורבן איבעראל, נו מוזן זיי גיין צו די קלענערע ישיבות. איך מאך די וואך זייער א קורצן שיעור אויך ווייל איך בין פארנומען מיט טשענעל צוועלף, איך גיב זיי אלעס איבער וואס דא גייט פאר, איך ווייס זיי האבן דא אריין געשיקט, מען האט מיר אריין געשיקט טעקסט מעסעדזשעס, טעלעפאונס, און אויף די אלע זאכן זענען געשטאנען אז די פרויען זענען מורא'דיג אנגעווייטיגט אז מען לאזט די מנהל ווייטער דארט זיין, זאג איך נו פארוואס טוען זיי גארנישט, וואט דו יו טינק? דעי לאוו דעיר טשילדרען, דעיר עפרעיד דעט פראם דיס מנהל, וויי איז נאט עניבאדי דואינג עניטינג, זאג איך דאס איז ווייל אהרן טייטלבוים מיט זיינע גענגסטערס זענען די. וואס זיי סטראשען יעדן, און ווער פיינענצירט דאס אלעס? די גאווערמענט. דיירעקט און נישט דיירעקט. דיירעקט איז זיי געבן געלט פאר ישיבות, פאר תלמוד תורה'ס, פאר נאן פראפיטס, און אומדיירעקט, זיי גנב'נען אוועק דאס געלט, זיי זאגן אז זיי האבן פאר אלע קינדער חדרים, און אפילו פאר צוריק געבליבענע קינדער, און דעי נאו האו טו טעיק קעיר ווייל זיי לערנען מיט זיי חובות הלבבות און ראשית חכמה. דערווייל זאג איך אים, די אלע קינדער זענען אין די גאס, און זיי זעען דאס. זיי הייבן דאס אן צו זעהן דאס איז א באלאוני סטארי, אזוי געזאגט די סאקמערע קומען פון ראמעניע, מען דערציילט אז אמאל איז איינער געפארן מיט א פליגער, גייט ער צו צום פיילעט און ער פרעגט אים וויפיל א זייגער איז יעצט, זאגט ער וויפיל דער זייגער איז ווייס איך נישט, ווייל איך זעה אז מען האט מיר אראפגע'גנב'עט דעם זייגער, נאר איך קען דיר זאגן מיר זעמער העכער ראמעניע. פון דארט קומען די אלע חברה, און אינדערהיים איז געווען זייער שווער מען זאל זיין ערליך אין געלט זאכן, ווייל א גוי האט נישט געהייערט א איד, א איד האט געמוזט שווערצן, א איד האט געהאט צו טון מיט שבת. אבער זיי כאפן נישט אז דא איז אמעריקע, דא איז דא א שבת לא, מען מעג נישט ארבעטן שבת, מען מעג נישט ארבעטן זונטאג, און מען אונטערדרוקט נישט דעם איד מער ווי געווענטליך, און ס'איז דא אידישע ביזנעס לייט וואס זיי האבן גוטע ביזנעסער, האבן זיי נאך צוריק מיטגעברענגט פון דעם אלטן היים, און אויף דעם חשבון וואקן זיי דא מיט די צעדרייטע געדאנקען, א איד שטייט אמאל אין די ליין, האט זיך געדארפט שטעלן אין מיליטער, פרעגט ער דעם חבר חיים'ל, ווען זאל איך זאגן איך בין געבוירן? ביי דעם ברית? צו ביי די דריי יאר וואס מען האט מיך אפגעשוירן. זאגט ער אים אפשר קענסטו זאגן דעם אמת? זאגט ער wow דאס איז מיר נישט בייגעפאלן. ס'איז געווען געבויעט דאס גאנצע אויף צו זאגן ליגנט און דאס דער וואז א ריזען פאר איט. אבער היינט איז דאס נישט דא. סאו די מלחמה ברוך השם פאריבער. איך דערקלער א הונדערט פראצענטיגער געווינער אין דעם חלק וואס כ'האב געוואלט אז דר'עולם זאל זיין אווער, די אווערנעס. און אין דעם אנדערן חלק וואס מען טעראריזירט נאך מענטשן און מען קען נישט קומען פארוורד מען קען זיי נישט איינזעצן, אויף דעם וועט מען זיך נאך שלאגן אביסל, באט לאנג גייט עס שוין נישט נעמען, ווייל אונז האבן ארומגערייצט די fbi, איך האב ענק געזאגט, און ווער ס'הערט מיך אויס, איך האב ענק געווארנט, א שיינעם טאג, קומט אריין דא די fbi, און וועסטו זען אז אפילו טאמפסאן'ס נאט גאנא געט אוועי מיט די אלע שייגעץ שטיק, גרעסערע פון אים. קאודנט געט עוועי. מ'האט גענומען גרויסע פאליס, איין פאליסמאן דער וואס מ'האט אים טרייף געמאכט האט זיך גענומען דאס לעבן. ער האט געקלערט ער וועט דורכגיין די זאכן, ער האט גענומען אפאר טאלער פון א איד ער וועט גיין זיצן פאר די רעסט אוו היז לייף, נע ער האט זיך גענומען דאס לעבן. זיי זאגן אז אין ניינטין טויער איז אויך געווען זייער א שטרענגער פאליס קאמישענער, און ס'איז געווען אין זיין ערע ווען ער איז געווען באלעבאס איז געווען אן אומגליק, ער איז געווען זייער שטרענג מיט די פאליס, סאו יעצט איז עס סתם א הפקר וועלט. און דער פרעזידענט פון די יוניאן האט שוין געזאגט אז ברעטען מוז ריזיינען. סא יעצט גייט זיין פרייליך. פאליס שיסן זיך, מען זעצט איין פאליס, עטס וועטס ענק אויסלערנען און זיי וועלן זיך אויך אויסלערנען, נעם נישט קיין ברייבס מער. עניוועי, יעצט איז דא די מורא'דיגע פרשה מיט די יונגעלייט וואס האבן אויסגעהאקט דעם אויג פאר א שווארצן מיסטער ערסאן איז מען האט אלע דריי פריי געלאזט זיי האבן נאר א מיסדעמינער איינעם האט מען געגעבן א פעלעני דאס איז דאך טאמפסאן'ס וועג וויאזוי ער טוט ער געבט פעלעניס ער האט געגעבן פאר שניצלער פאר גיסן בליטש אין די אויגן אטאקירן א מענטש האט ער געגעבן א פעלעני און ער געבט אים נישט קיין דזשעיל טערם ער האט נישט געגעבן פאר שניצלער א דזשעיל טערם ער האט נישט געגעבן פאר דעם אויך נישט און כהאב שוין געהערט די גאנצע ווערדיקט וואס דא גייט זיין יעצט די שאלה איז וואס האט א מענטש אין ווילימסבורג אז ער האט א פעלעני צו נישט. דאס וויל איך פארשטיין. וואס האט ער? ער האט עפעס א פראבלעם? ער וויל ווערן גאווערנער צו מעיאר? צו פרעזידענט? און עטס טרייטס מיר דאס מסביר צו זיין? עטס באגראבטס די גאנצע קאמיוניטי. יעצט איז דא צוויי מעשות. איינס איז די מעשה פון דעם פעטערסאן וואס מ'האט אים אויסגעהאקט אן אויג. נאכדעם איז דא נאך א מעשה וואס א פאליס אפיסער, א טשייניז, האט ארויסגענומען די ביקס אין א האלוועי און ער האט בטעות געשאסן א שווארצן אויף טויט. און ער האט נישט גערופן גראד די EMS אויך נישט. שוין. בקיצור, האט ער דא א פראבלעם. ווייל קודם כל איז דאך. יענער, דער גוי וועם ער האט געשאסן אויף טויט איז א שווארצער. נאכדעם האט ער א פראבלעם ווייל זיין מאמע האט דאך געארבעט פאר די פאליס און ממילא איז זי א מעמבער אין די יוניאן. די יוניאן האט אים אינדארסט דער ערשטער רייט עוועי ווען ער איז געלאפן. נו קען ער זיך דאך נישט שלאגן מיט די יוניאן און ער קען זיך נישט שלאגן מיט א שווארצן. סאו וואס גייט ער יעצט טון? האט ער דארטן אויכעט אויסגעארבעט א דיעל אז די פאליס ווערט אויס פאליס און ער גייט נישט זיצן אין דזשעיל? איר הערט וואס דא טוט זיך? און יעצט האט ער אריינגעביסן אין א הארטן עפל, ווייל די חברה גייען ביידע צדדים גייען פראטעסטירן. די שווארצע גייען פראטעסטירן אז ער האט געהארגעט אומשולדיג א מענטש פאר גארנישט. ער זאגט ער האט געהאלטן די הענט אויפן טריגער און בטעות ער איז געווארן דערשראקן האט ער געשאסן, ס'האט געשאסן אין די וואנט און ס'איז אריינגעפאלן אין אים. דאס איז אלס באלאני. ער האט געשאסן א מענטש אויף טויט און די מענטש האט גארנישט געטון. ער איז אפילו נישט געווען אזוי ווי מיסטער פעטערסאן שיכור. ער האט גארנישט געטון. הי וואז עז אינעסענט עז עניטינג. ער איז געגאנגען וויזיטן א פרענד און ער איז אריין אין די האלוועי, סאו די שווארצע גייען דא איבערדרייען, דא גייט זיין נאכאמאל א פערגוסענס, וואטש ענד סי, ס'קומט דא, ס'גייט קומען א ריזיגע פערגוסענס, ווייל די יודעי דבר וואס זיי גייען דאס ערלעדיגן האבן מיר שוין געזאגט, זיי גייען דא מאכן אז ס'עט זיין ממש א שרעק, און ממילא עט ער זיין אויסגעשפילט ביי די שווארצע, און נאכדעם די טשייניז גייען אויכעט פראטעסטירן, עס איז געווען א אינעסענט מיסטעיק און ער האט זיך דערשראקן און ער האט געפולט די טריגער און ער האט נישט גע'עימ'ט אפילו אויך נישט ווייל עס איז אריין געגאנגען אין א וואנט לויט חשבון עס האט נאר אויף די ריבאונד געקלאפט איז פארוואס זאל מען אים ארויסווארפן פונעם דזשאב און טוט'ס וואטשן צו וואס דא גייט געשעהן ער מאכט זיך דאפלטע שונאים און דאס איז אלץ ווייל ער האט נישט פראטעקטעד די קינדער צען יאר פון אונזער ארבעט איז צוריק געגאנגען זייער שטארק. נישט, איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, נישט די אווערנעס, די אווערנעס ברוך השם איז דא און יעדער טרייט צו וואטשן די קינדער, נאר אויב ס'קומט א סופער חזיר אזוי ווי דער מאליק מיט די אנדערע חברה און זיי האבן מכשיל געווען קינדער, דעמאלטס האסטו א פראבלעם ווייל ס'איז נישט דא צו וועם צו גיין, און איך שריי דאס די גאנצע צייט פאר די גאווערמענט עידזשענסיס, יו אר דואינג ראנג פאר דיס טשילדרען, און יעצט נאכדעם וואס משה הערש קליין האט זיך דארטן פארכלאפעוועט מיט דעם קינד זאגן זיי ראביי ראזענבערג יו אר א הונדערט פערסענט רייט. און זיי גייען ביידע צדדים גייען יעצט פראטעסטירן, און די זעלבע גייט יעצט זיין ביי פעטערסאן, דער שווארצער גייט ארום בלינד מיט אן אויג, פיר מענטשן האבן אים אטאקירט, דריי האבן אוועק געוואקט מיט א מיסדעמינער, איינער גייט וואקן מיט א פעלעני אן א דזשעיל, און דערווייל איז יענער בלינד, און גראדע וועם זיי האבן ארויפגעלייגט דעם פעלעני, די גאווערמענט ווייסט אז ס'איז געווען א באלאני סטארי, יענער איז געווען די ווייניגסטע אינוואלווד, און זיי ווייסן ווער ס'איז געווען אינוואלווד, נאר זיי לאזן אפ אלע קעיסעס, ווייל ער האט געמיינט ער עט גוט פארן, דאס האב איך געטענה'ט, אויב דער מענטש איז אזוי קאראפטעט, דער דיסטריקט אטוירני איז דאך אזוי קאראפטעט, איז מוז ער זיין קאראפטעט פארן גוי אויך, ער קען נישט נאר נעמען געלט פון סאטמארע חסידים. ער מוז נעמען געלט פון די שווארצע אויכעט, און ער מוז נעמען געלט פון די טשייניז אויך, סאו עווענטשעלי וועט עס קומען צו א פוינט ווייל יעדער וועט געבן געלט, און ער וועט מוזן פון יעדן נעמען, און ער קען נישט יעדן צופרידן שטעלן. און איך האב געזאגט פאר די נוספעיפערס, זיי האבן, אונז האבן דיסקאסט די קעיס, האב איך געזאגט, ליסען, די קאלער איז נאט בלעק נאר ווייט. די קאלער איז גרין. דער גרינער דאלער. דעס מעניפולעיט די אלע פאליטישענס. דעס מעניפולעיט טאמסענס אפיס. כ'האב זיי געזאגט, די דעי עפטער הי קעים אין אינטו די אפיס האבן שוין די סאטמאר אריינגעשיקט פרעגן זיי וויפיל. זאג איך אים יו טשעק איט אוט. ביסט א נוז רעפארטער דו מעגסט אים פרעגן די בוק. עס איז אים אודאי געווען. און אונז קען מען דעס נישט צולאזן מער. נאו וועי. שטייסט אמעריקע האט. קאסט זייער אסאך צייט און געלט, טרענסדזשענדער טוילעטס, אה ווי זאל האבן צו גיין אין וועלעכן טוילעט ער וויל, דו פארשטייסט? אויף דעם איז דא דאס געלט און אויף דעם איז געמאכט גאנץ אמעריקע, מען רעדט דא פון סעיפטי אוו טשילדרען, דעי אר נאט סעיף, זיי זאגן מיר די גאנצע צייט האו איז איט גאוינג, זאג איך אים, די וואר דעט איי דיקלעירד טו מעיק ען אווערנעס איז א האנדערט פערסענט, די אדער וואר איף

געגנב'עטע געלט, זיי האבן געריטן אויפן עולם'ס געלט, און אויך פאר מיסטער טאמפסאן, און אמאל איז עס געווען מיסטער טשארלס היינס, אונז האמער נישט קיין פראטעקשאן, אונז זעמער ווי א דזשאנגל, און איך האב זיי געזאגט, איך לערן יעדן איינעם אויס, אז איינער טאטשט דיך פייט פאר יור לייף, זאגט מיר איינער איז געגאנגען אין די מקווה דארטן אין מאנרא אין שיעור ד' צו ווי, זאגט ער קודם כל, נישט נאר ס'שטינקט פון אלע צימערן פון זרע לבטלה, די גאנצע מקווה די שאוערס איז פול מיט זרע לבטלה. ער זאגט מיר ער שטייט נעבעך אינעסענטלי ער זייפט זיך די דעם גוף ביי די שאוער און א בחור קומט צו און ער כאפט אים אן די מעשה איז ער געגאנגען ער האט אים צוריק אנגעכאפט ביי די ביצים ער האט אים אזוי געקוועטשט ער זאגט איך האב אויסגעקוועטשט אלע זיינע קינדער ער וועט קיין קינדער נישט האבן מער דעטס אבאוט די אנלי וועי דעט ווי קען אפערעיט נאו אין א דזשאנגל און זיי דערהערן עס יעצט דער משה הערש האט אונז געראטעוועט משה הערש האט געמאכט א ריזיגע ארבעט. יעצט אלע שכנים און יעדער ווער ס'זעהט די ווידיאו זאגט איטס דיסגאסטינג און דיסגרעיספול און זיי ווילן די עף בי איי זאל ארויסקומען און ווייסט דאך די עף בי איי איז דאך אויך דא א פול עטס מיינטס אז די עף בי איי זענען גרויסע צדיקים? ס'איז נאר נישט א פופציג טויזענט דאלערדיגער פול באט ס'איז דא אנדערע ס'איז דא איך ווייס אז מען לאזט דאך לויפן פאר ווייס פרעזידענטס וואס דעס א פול אלל אווער און דא איז דאך פארמישט קאומאו קאומאו ענפערט נישט צוריק קיין טעלעפאנס יעצט איינער האט געזאגט ער האט מיך געשריבן א טעקסט אז ס'איז געווען שבת איז געווען א גרויסע פרק פארלערנען דריי הונדערט אינגעלייט זענען געגאנגען צו שמעון זאב מייזעלס און שמעון זאב האט געזאגט אז ס'איז א רציחה גמירה וואס מ'טוט מיט דעם מנהל ס'איז אלעס באלאני מיט געבאקענע זאכן און ער זאגט דער סיגעטער רב זיין טאטע וואלט נישט צוגעלאזט מ'זאל ארויסווארפן אזא מענטש יעצט איך וויל דיר עפעס זאגן אז דו זאגסט נאך פון דיין טאטע מאמרים וויל איך דיר זאגן ווער דיין טאטע איז דיין טאטע איז א לאו לייף די ארגסטע וואס ס'איז דא. דער טאטע איז א איד א מולטי מיליאנער פון אינשורענס קאמפעניס, דאס קומט זיך אים, כ'מיין ער האט פארקויפט פאליסיס, ווען ס'איז געשען אין סיגעיט די פראבלעם אז ס'האט פארפלייט סיגעיט איז ער געגאנגען מאכן אפיעלס, דו שייגעץ דו, דו האסט פיר פינעף הונדערט טויזענט דאלער א חודש זאגט מען אינקאם, דו דארפסט האבן צו מאכן א אן אפיעל, זאגט די ריעל עסטעיט ווען ס'איז געווען הויעך האסטו אויך געגעבן פארן עולם געלט, סאו דו האסט אויכעט קאלעקטעד געלט, דאס איז לאו לייפס, דזשיפסיס, ציגאנער, און נאכדעם וועמיר גיין ווייטער. שמעון זאב מייזעלס, אונז האמער א טעיפ ווי דו זיצט מיט א ק אין א קאר מיט אן אשת איש און דו פארסט אויף קווינס. ס'איז אלעס אויפגעכאפט. ביסט אריין אין א האטעל מיט אן איישע סיש. געזאגט האסטו פאר איר אז דו מוזט מיט איר דורכרעדן וועגן איר מאן ווייל ער גייט מיט זונות. און דו ביסט געווען גרייט צו גיין מיט איר אין האטעל, ביסט שוין געווען אינעווענדיג, און זי האט געעפנט דיין טיר, זי האט געזען ווי דו ליגסט נאקעט איז זי אנטלאפן. זי האט געזען ביסט א חזיר. און זי האט אינדרויסן נישט געקענט אפילו טרעפן א טעקסי ווייל ס'איז געווען ערגעץ אין א פארווארפענע געגנט. שפעטער ווען ס'האט אנגעהויבן ארויסצושווימען די פרשה. ער איז געגאנגען שמעון זאב איז אריין געקומען אין שטאט און האט איבערגעבעטן דאס ווייבל, און דעמאלטס האט ער געדארפט פארלערנען א שיעור פון ד' מינים, ס'איז געווען פאר סוכות, און ער האט אים גייט אין קאפ נישט די פטמאות פונעם אתרוג נאר פון אן אשת איש, און ער האט איר געמוזט איבערבעטן, און ס'איז אביסל שטיל געווארן, נאכנישט אינגאנצן ווייל די אלע ווידיאוס ליום הצורך העט עס ארויסקומען. סאו דו גייסט זאגן אז ער איז אן ערליכער? ער איז אזוי ערליך ווי דו, ער איז אזא שייגעץ ווי דו און אזא ערליכער ווי דו. וואס ביסטו געפארן מיט א פרוי מיט א קאר סערוויס? ווי האסטו געקענט די קאר סערוויס? וויאזוי ביסטו געזעסן אין די בעק מיט איר? זי איז אן אשת איש. פון ווי האסטו געקענט די קאר סערוויס אינגאנצן? פון ווי האסטו געוואוסט פון דעם האטעל? ס'מוז זיין אז דו ביסט נישט דא דאס ערשטע מאל. איז שמעון זאב מייזל זאגט אן אפיניען אז. דער מנהל איז ערליך און ס'איז א רציחה, ווען איך וועל ארויסגעבן דיינע ווידיאוס וועט עס אויך זיין א רציחה, נאר דעמאלטס וועסטו נישט קענען זאגן ס'ליגנט, און דו שייגעץ ביסט געגאנגען האסט גענומען דעם חרם וואס מ'האט ארויסגעשטעלט און האסט געזאגט א תורה קעגן מיר א גאנצע זאך, גראדע די תורה וואס דו האסט געזאגט דאס האב איך געהערט שוין צען יאר צוריק, פון אן אנדערן, דאס איז נישט דיין, דו גנב'עסט ארום דא, דו קויפסט, דו ביסט א פעדלער, און דו גייסט מיך באגראבן, פארוואס? ווייל דו האסט געוואוסט אז איך האב די ווידעא, נישט איך האב, איך האב עקסעס דערצו, סאו וויל איך דיר עפעס זאגן, ווארט ווען ס'וועט קומען דיין טאג, יבוא יומך, און דו וועסט וועלן וואקסן, דאן וועט דיך וועלן אויפנעמען עמטליך רוף. ס'איז מיר נאך זייער שווער זיך צו שלאגן קעגן דיר, ווייל דער דער צד שכנגדו וועם מען ברענגט אריין שטאטס דיר, איז א צווייטער חזיר, דאס איז מענדעלע ראבער. דאס איז וואס סאטמאר איז געבליבן, ס'איז געבליבן צוויי ברידער וואס זיי גייען אין ערכאות, און נאכדעם איז דא יעדער האט זיך זיינע קינדער מיט די שקצים, דעטס איט, דאס איז געבליבן פון גאנץ סאטמאר. נאכדעם זאגט מיר יענער ווייטער אינעם טעקסט. געזאגט אז ער האט ווייטער געזאגט אז ס'איז געווען א מלמד ר' אבא הירש עליו השלום קען שרייבן זכרונו לברכה אויך פלעגט נעמען יעדעס אינגל אין חדר און געבן א קיש יעדן טאג יעצט לויט דעם וואלט מען געדארפט ר' אבא'ן אויך ארעסטירן. די חיה רעה די, די גלייכסט צו אז מען געט א קיש פאר א קינד ווי אז מען האקט אים פֿופֿצן מינוט צו צוואַנציק מינוט, איך ווייס נישט וויפיל די ווידעא ווייזט דארט, כ'האב מיך גע'עקלט עס צו קוקן, ער שטעלט אים צווישן די פיס, ער קראצט דאס קינד ביים אותו מקום פון פארנט ער קראצט אים אין די בעק און שאקלט אים און ער קושט אים און דאס קינד רייסט זיך ארויס, פוי, דאס איז צו געבן א קוש פאר א קינד? און גראדע איך האלט אז מען דארף נישט געבן א קוש פאר א קינד אויך נישט, דאס קינד זוכט עס נישט פון רבי'ן, ער זוכט עס פון זיין טאטן און פון זיין מאמען, באט דאס איז א שמועס פאר זיך. באט למעשה גלייכסטו דאס צו הייסט עס? פארוואס אז דו מוזט לעבן גוט מיט אבא הירש'נס קינדער ווייל זיי זענען דארט אין די גאנצע אנדרייערס'ן אין שטעטל? און יעצט לאמיר טאקע אריינגיין צו אבא הירש, וויאזוי האט אבא הירש געענדיגט? ער האט געענדיגט אז ער האט אנגעהויבן צו טאטשן די קינדער און מ'האט אים אריינגעשטעלט צו די מיידלעך אין אפיס און ער האט אנגעהויבן צו טאטשן מיידלעך און מ'האט אים געמוזט ארויסטראגן פון דארטן, יעדער געדענקט עס, ער איז געווען א באקאנטער חזר אויף דער עלטער, אין יונגע יאר ווייס איך נישט, כ'האב נישט געקענט. אבער ער האט געטוהן מעשים אשר לא יעשו, און אונז זאל מען זיך לערנען פון ר' אבא הירש? ס'איז געווען אמאל אן אמורא געגאנגען אויף ארץ ישראל האט ער געפאסט אז ס'זאל פארגעסן ווערן די גאנצע תורה וואס ער האט געלערנט אין חוץ לארץ, מען דארף אלע קינדער זאלן פאסטן זאלן פארגעסן אלעס וואס זיי האבן געלערנט ביי דעם ר' אבא הירש, ס'איז דאך געווען א מנוול אויף דער עלטער. נאכדעם איז נאך געקומען נאך א זאך אז ר' מאיר הירש, דאס איז זיין זון, געהאט א מיטינג מיט די מנהלים און גאר שטארק פארטיידיגט דעם משה הערש און געזאגט אלע מנהלים אז זאלן זיך גאר לערנען פון משה הערש און וויאזוי מען דארף געבן ליבשאפט פאר א תלמיד, און די מלמדים וואס זענען געווען אינוואלווד אין ארויסלייגן די ווידיאו קענען זיך זוכן אן אנדערע פאזיציע. איז שרייבט דער אינגערמאן אלזא אז אין קרית יואל זעהט אויס אז די גאס קופט און די קיפקע דרייערס זענען אויף משה הערש'נס זייט, זיי האלטן אז ס'איז גאר גוט און אזוי ווייטער, זאגט מיר דער אינגערמאן אזוי זעהט מען אויס נאכדעם וואס נחום ראזענבערג האט א האטליין באלד צען יאר, החותם בצער. יעצט, קודם די געים איז נאכנישט פאריבער, ווייסט מ'זאגט איטס נאט אווער אנטיל איטס אווער, דו ווייסט נאכנישט וויאזוי דאס גייט זיך אויסלאזן, דו ווייסט נאך גארנישט, ווייל איך ארבעט שוין א לענגערע צייט אז די גאווערמענט זאל אריינלייגן א ריסיווער, ס'גייט זיצן א ריסיווער אין יעדע תלמוד תורה און וואטשן אלעס וואס ס'גייט פאר, און אז טאמער גיימיר דאס האבן עט משה הערש נישט קענען טון די חזר'ייקע, וואטשן צו, כ'ווייס נאכנישט וויאזוי ס'עט זיך אויסלאזן, ענד איטס נאט אווער אנטיל איטס אווער. צווייטנס וויל איך דיר זאגן, וואס דו פארשטייסט נישט איז איז אזוי, איך בין נישט די מיסטער ברעטאן דער וואס איז די פאליס קאמישענער, איך בין בסך הכל א מענטש וואס קינדער זענען געקומען וויינען וואס די מלמדים טוען צו זיי, ס'האט מיר מורא'דיג וויי געטון אבער איך האב עס געזען אפצושטעלן, וויאזוי? קודם האב איך געגעבן עדיוקעישאן, נאכדעם האט מען איינגעזעצט מענטשן, דאס איינזעצן יעצט איז אביסל שוואך אבער דער עדיוקעישאן איז דא, יעצט וויל איך דיר יעצט עפעס זאגן. ס'איז א שאנדע אז אין קרית יואל איז דא איך ווייס נישט וויפיל טויזענטער פרויען וואס זיי מוטשען זיך מיט צער חבלי לידה, און זיי מוטשען זיך צו ברענגען קינדער אויף די וועלט, און אין יעדע הויז איז כמעט נישט דא אין בית אין שם מת, ס'איז נישטא עפעס א קראנק קינד אדער וואס וואס עס הרג'עט אוועק א גאנצע שטוב, און עטס קענטס צוקוקן ווי מען נעמט ענקערע קינדער און מען רעיפט זיי, און עטס האטס מורא צו זאגן א ווארט, פארוואס? ווייל מאיר הירש איז א מיליאנער? צו ווייל אהרן טייטלבוים האט גע'גנב'עט מיליאנען און האט זיך געזעצט אויפן רבי'נס פלאץ? ווייל דער טאטע האט אים אריינגעשטעלט דארט, און דעם טאטן האט אויך קיינער נישט אריינגעשטעלט, סאו האטס עטס מורא פאר וועמען? דאס ווערט אנגערופן א פעיפּער טייגער? אויף דעם ביסטו מוותר אויף דיינע קינדער? עטס זענטס אלע צודרייט, איך זאג ענק נאכאמאל, עטס זענטס צודרייט! איך האב אריינגעברענגט אן עדיוקעישן וואס נאך דעם עדיוקעישן וואלט עס געדארפט פארן א מחיה, און אז עטס קענטס ענק נישט צאמשטעלן ווייל עטס האטס מורא, ווייל איך ווייס באמת נישט וואס קרית יואל געבט ענק, גיי וואוין אין גוי'אישן מאנרא, קאסט די זעלבע הויז וואס קאסט דארטן הונדערט פופציג טויזענט מיט א לאט מיט א געראדזש קאסט אין קרית יואל דריי פיר הונדערט טויזענט און סאיז נאר איין אפארטמענט סאו כווייס נישט וואס קרית יואל געט ווען מזאל געבן דארטן וועלפעיר און פוד סטעמפס פון ארבארענען און מזאל געבן דארטן שכר לימוד אומזינסט און מזאל דיר געבן א הויז אומזינסט וואלסטו אויך נישט געטארט דארט וואוינען טאמער סגייט פאר אזויפיל זנות און כל שכן וקל וחומר אז די גאנצע זאך איז אן אויסגעבלאזענע איי סאיז גארנישט מיט נישט די גאנצע זאך מען בארויבט דיך, וויאזוי האט דער אלטער סענדער פאוער געזאגט, יעדעס הויז וואס ווערט דא געבויעט זאל מען געבן צען טויזענט דאלער פאר די קהילה, פאר וועם? נישט פאר מיר, דאס איז וואס דא גייט פאר, עטס זענטס נעבעך כצאן לטבח. ווען מען האט געטראגן די אידן אין געטא, מען האט זיי געטראגן אין די גאז קאמערן איז נישט געווען אזוי שרעקליך ווי ווען מען טראגט ענק דארטן אין קרית יואל, ס'איז די גרעסטע רציחה, און די קינדער זענען גערעיפט. און זענען נישט גענומען קער און די מיידלעך זענען נישט עדזשוקעיטעד. ס'איז די שמוציגסטע פלאץ וואס ס'איז דא. אחוץ ס'איז דא איינס וואס איז שמוציגער, סקווער. סקווער איז נאך ארגער. אבער אדער דען דעט, מען קען דארט טון מיט די קינדער וואס מען וויל קען מען דארטן טון. סאו האסטו יעצט א פראבלעם אז איך האב א האטליין צען יאר? הא הא. איך לאך פון ענק, דו האסט א פראבלעם, אז דו האסט דיך אין צען יאר נישט אויפגעוועקט האסטו א סיריעס פראבלעם. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דאס וואס מ'האט זיך אזוי ארומגעקריגט, מ'האט אלעס מתיר געווען צו גיין צו ערכאות מיט אלעם, איז דא א מורא'דיגע זאך וואס האט געסטרייקט יעצט וויליאמסבורג, ס'איז דא א מיידל וואס זי איז געגאנגען מוסר'ן וועגן סעקשאן עיט, און דער עולם האט עס אנגעהויבן צו פילן, זי האט פארציילט אז מ'קויפט הייזער אויף אנדערע נעמען, זי האט אלעס פארציילט וואס דא גייט פאר, איז. קודם כל, עטס גייטס ענק אויסלערנען, אונז האמער אזויפיל דראפאוטס ליידער, אז די קענסט שוין נישט באצאמען דעם עולם, עס'ט ארויסזעצן פון שיל, נישט אריינלאזן די רבי זכרונם מיט לברכה, עי, איטס באלאוני, זיי גלייבן נישט אין רעבן, זיי גלייבן נישט אינעם אייבערשטן, סאו, יעצט האט עטס איין עצה, פאלגטס וואס איך זאג ענק, ס'האבן שוין געמופט זיבן אדער אכט מענטשן דאון סאוט, אין טעקסעס, טאקע אין יוסטן, און איך האלט אז דער עולם דארף אנהייבן צו מופן, ווייל ווען נישט וועט נישט זיין קיין ענדע פון דעם, און דאס וועט נישט זיין גוט אז מ'וועט אנהייבן צו כאפן און איינזעצן דעם עולם. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. ס'איז דא איינער נחמן יצחק בורנשטיין, מ'האט אים איינגעזעצט אין תפיסה ווייל ער איז געווען א מלמד און ער האט געפאטשקעט די קינדער, מ'האט אים געגעבן דרײַצן יאר. יעצט, איז דא מענטשן וואס זיי גייען נאך געלט, וואס איז א פיינע זאך, ער דארף חתונה מאכן א קינד, איז זייער א פיינע זאך. די איינציגע זאך איז אז עטס האלטס אין איין זאגן אז ס'איז לא אוון בכפו, און מ'האט אים איינגעזעצט דזשאסט פאר די פאן אוו איט. דעיס טוט צוויי זאכן, קודם ס'מאכט דער עולם זאל לאכן, ווייל יעדער ווייסט מ'זעצט נישט איין פאר גארנישט, קען זיין האט נישט געשטיפט אין אחור ס'האט נאר געשטיפט אין פיסק, אבער פאר גארנישט האט מען אים נישט איינגעזעצט דרײַצן יאר ווען ס'זענען געקומען אפאר קינדער קעגן אים, און נאכדעם איז די צווייטע זאך וואס עטס מוזט וויסן אז עטס טוטס אינטימידעיטן די וויקטעמס, ס'דא דא קינדער וואס האבן אים. געהייסט מען זאל האבן געזאגט עדות און מען האט אים איינגעזעצט, און עטץ געטס א קלארע מעסעדזש אין די גאס אז ער האט גארנישט געטון, און די זעלבע טוט מען דא מיט דעם מנהל אויכעט, ס'איז דא דא קינדער וויקטעמס, עס גייען דא נאך ארויסקומען, איך קען נישט רעדן צופיל אבער עס גייען דא נאך ארויסקומען אסאך אינפארמאציע, ס'איז נאכנישט אזוי פשוט אזוי ווי עטץ מיינטס, די עף בי איי קומט נישט אריין סתם פאר יעדע זאך וואס ס'איז דא א פראבלעם, ס'איז דא אויף דעם לאקעל לאו סיסטעמס, און סאטמאר ווייסט מיט וואס זיי שפילן זיך ארום. דערפאר זענען זיי געגאנגען זיי האבן גענומען, לעצטנס האבן זיי גענומען, העלפט ראטעווען יוסף חביב בן אליהו באברהם אליהו מסרי ער געבט נישט קיין גט ולה' הישועה. ווען האט זיך קהל עמטליך אריינגעמישט און געלאזט ארויסשטעלן אזאלכע צעטלעך אין קרית יואל אויף א פריוואטע זאך? ווען ווען איז דאס געווען? קיינמאל נישט. זיי האבן געוואוסט דא גייט א באמבע פלאצן און זיי האבן זיך אראפגעזעצט. גערעדט, און זיי האבן געזאגט אונז מוז מען זען וויאזוי מען ארבעט דאס אויס, און זיי האבן געטענה'ט נחום ראזנבערג גייט עס ארויפלייגן און אלע היימישע וועלן הערן אונז זעמער פערטיג, האט מען געמאכט א מעשה מיט א מסרי, ער וויל נישט געבן קיין גט. דאס וואס ס'שטייט אין בראשית קפיטל מ' פסוק א', ויהי אחר הדברים האלה, זאגט רש"י לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם, יעדער האט צוזאמגעשאלטן דעם יוסף הצדיק ווייל דער רשענטע האט פארשמוצט זיין נאמען, לדבר בו אז יעדער האט גערעדט אויף אים, הביא להם הקדוש ברוך הוא סרחונם של אלה שיפנה אליהם, האט דער אייבישטער געברענגט די זינד פון די אנדערע, דאס איז די שר המשקים און שר האופים, שיפנה אליהם אז מען זאל זיך ווענדן צו זיי, רעדן פון זיי, ולא אליו און נישט פון יוסף הצדיק. איז די זעלבע פאליטיק שפילט מען יעצט אין קרית יואל. מען זאגט אז עס הייסט מאסרי וויל נישט געבן קיין גט, ווען האט עטס ענק געמישט אין אזא זאך? ווען האט מען אויסגעשטעלט צעטליך אין נאמען פון די קהילה? און ער איז דען דער איינציגער וואס וויל נישט געבן קיין גט? נאר עטס ווילטס פראטעקטן יעצט דעם משה הערש קליין, און עס גייט ענק נישט געלונגען מערצעשעם. יעצט פאר אזאלעכע זאכן ברענגט מען אונטער אידישקייט, פארוואס? ווייל די קינדער זענען וויקטימס, ס'טוט זיי מורא'דיג וויי, איז כ'האב ענק געוואלט זאגן, איינער קאלט מיך אפ און פרעגט, וויאזוי האסטו געוויסט פאר צוויי וואכן צוריק אז סגייט ארויסקומען א סקאנדאל וועגן די סעקשן עיט? ווייל איך האב געזאגט אז אין קרית יואל האט מען געבויעט איין סעקשן נאך א סעקשן נאך א סעקשן אבער זלמן לייב'ס שטעטל איז נאר סעקשן עיט, מ'האט גראד אנגעהויבן מיט סעקשן עיט. מען נעמט דארט אויכעט געלט אונטערן טיש, כ'האב אויך געזאגט אז אין די הויז וואס מען האט דא געענדיגט צו בויען בעט מען פיר פינעף הונדערט טויזענט דאלער קעש, פרעגט מיך איינער וויאזוי ווייסטו די אלע זאכן פאראויס, דו האסט רוח הקודש? זאג איך ניין, איך זיץ אויף ביידע זייטן פונעם טיש, איך הער אויס סיי פון די גוד בויס און סיי פון די בעד בויס, יעצט אלעס קומט אן דא. ווייל ווען די חברה ווערן סיק ענד טייערד פון דעם סיסטעם וויאזוי מ'האט זיי אביוזד, און וויאזוי מ'האט זיי נישט געגעבן אן עדיוקעישאן און זיי האבן נישט וויאזוי צו גיין פאר העלפ, איז ווען זיי ווערן סיק ענד טייערד פון די אלע זאכן, איז עווענטשעלי וואס זיי טוען איז, זיי גייען מסר'ן. און זיי האבן מיר שוין געזאגט אז זיי האלטן ביים מסר'ן נאך אפאר וואכן פריער. און איך האב ענק געווארנט, ווייל איך האב געוואוסט אז די חברה וואס זיי זאגן טוען זיי. ס'איז געווען אמאל דער חפץ חיים האט געוואלט איינעם מאכן א בעל תשובה. און געזאגט רבי, ער האט שוין עובר געווען כל התורה כולה. אבער. ער האָט דאָך דאָך עפּעס אַ מעלה, זאָגט מען, יאָ, אַז ער זאָגט צו ער וועט איינעם באַגראָבן, בלײַבט ער אים נישט שולדיק, ביז ער באַגראָבט אים. האָט ער געזאָגט, איך וויל מיט אים רעדן. סוף האָט ער אים געמאַכט פֿאַר אַ בעל-תּשובֿה. די זעלבע אויך, זיי רעדן צו מיר, זיי דערציילן מיר אַלעס, נאָר עטס האָטס נישט קיין שׂכל אויסצוהערן, עטס האָטס געלייגט אַ חרם, נו-נו, פֿירטס ווײַטער דעם חרם. יעצט, כ'האָב אויך גערעדט פֿאָריגע וואָך, איז געווען איינער, כ'האב גערעדט פאריגע וואך אז פאר א וואך פריער איז געווען איינער יחיאל כהן פון צפת האט געדזשאמפט, זיי האבן געשריבן אין די צייטונג אז ס'איז נישט אמת ער האט נישט געדזשאמפט ער איז נאר געווען ער איז אראפגעפאלן פון א בילדינג פון פינף שטאק, עניוועי וואס האט ער געזוכט אויף יענעם בילדינג ס'איז נישט וויכטיג, אונז ווייסט מען די היסטערי פון די מענטש, די מענטש איז געווען אביוזד אלץ א טשיילד האט מען אים מאלעסטעד. און ער האט אויס. כ'האב ארויפגעשטעלט די וואך אויף קעסטל נײַן און זעכציק פון א רב, הרב שמעון ראסל וואס ער רעדט אויכעט מיין שפראך, יעדער רעדט שוין היינט מיין שפראך, איז על כפנים איז דארט האב איך ארויפגעשטעלט אז ער זאגט, אז זייער אסאך מאל נעמען די חברה וואס מ'אביוזד זיי, זיי ווילן נישט טראכטן דערפון ווייל זיי קענען עס נישט פארשמערצן, לייגן זיי זיך אריין אין די גמרא און אין תוספות און זיי וואקסן אסאך מאל אפילו גדולי הדור אבער זיי זענען נעבעך פגועים. איז למעשה איז דער יחיאל כהן איז געווען נעבעך א פגוע אין די יונגע יארן און האט אזוי פלייסיג געלערנט אז ער האט באקומען יורה יורה און ידין ידין. ער וואלט געקענט זיין אין עני שטאט אין ארץ ישראל ביי די רבנות א געהעריגע רב. האט אבער געלערנט אין סאנזער כולל און ער איז אלט בערך פינף און דרייסיג יאר און ער האט נישט געקענט מאכן שלום מיט די מצב וואס מען האט אים נעבעך ביטערליך מאלעסטעט אלס יונגל. ער האט זיך אריינגעלייגט גוט אין די גמרא און די תוס', באט ס'האט אויסגעשאסן, ער האט חתונה געהאט און ס'האט אויסגעשאסן, ווען מ'האט געזאגט פאר זיין שווער מזל טוב, ער איז געווען א געלונגענער בחור, האט ער געזאגט וואס איז דער מזל טוב, ווייל מ'האט געזעהן אז נעבעך ער איז נישט איז נאט וואט הי שאוד בי, שטייסט? יעצט וויל מען עס באהאלטן, מען זאגט ס'נישט געשעהן, ס'נישט אמת, ער איז אראפגעפאלן, ער האט זיך שוין אפאר מאל געוואלט נעמען דאס לעבן, אזוי ווי מ'קען די היסטערי זיינע. יעצט פארוואס זאג איך עס? וואס איז דאס אונז נוגע? עס גייט אונז קענען אויסצולערנען אז מ'מאלעסטעט נישט קיין מענטשן ווייל יור קילינג די פערסאן פאר לייף. ער וואלט קענט זיין א גרויסער מורה הוראה און מ'האט אים אפגעהארגעט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. וואס זאלן טון די אלע סעקס פריקס וואס זיי זוכן איינעם מיט וועם צו מאכן סעקס? מ'מוז דאך געבן פאר זיי אויכעט עפעס, און אויכעט מיידלעך וואס זיי זוכן אביסל זיך ענדזשויען, מ'מוז דאך זיי עפעס געבן. יעצט ס'איז דא א מעדיקל סענטער, ס'הייסט אהבה מעדיקל סענטער, זיי האבן א סווימינג פול דארטן, און זיי האבן באסעס, א באס וואס די באס טראגט פון וויליאמסבורג אהין, ס'איז לעבן פלאשינג, טראגט עס אהין די אלע מענטשן וואס זיי ווילן דארטן גיין אינעם מעדיקל סענטער און אין סווימינג פול. נו, אבער וויאזוי גייט עס צו אז דער דרייווער פון באס איז פרידמאן'ס פאטאגרעפער? איך ווייס נישט, ער האט שוין אויפגעגעבן זיין סטאר אויכעט ווייל דער עולם וויל שוין נישט גיין צו אים. בקיצור, ער האט גערעיפט א כלה אין טאג פון די חתונה, ער האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן, ער האט געמאכט פיקטשערס אין זיין סטאר, ער האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן און ער האט איר באפאלן, און אזוי האט ער באפאלן עטליכע. און נאכדעם איז ער געגאנגען און איז געלאפן מיט הונדערט אלפים צום טאטן, האט אים געזאגט קום איך געב דיר דא הונדערט אלפים, און דער טאטע איז געווארן היי און הארני אויף הונדערט אלפים, און ער האט געזאגט איך קען אים נישט נעמען צו די פאליס, די רבנים האבן געוואלט מען זאל גיין צו די פאליס, זאגט ער איך קען נישט ווייל אפשר האט מיין טאכטער געוואלט, איך קען דאך נישט איינזעצן יענעם ווען זיי האבן ביידע עגריעט צו טוהן אן איסור, איי יענער איז אן אלטער מענטש, ער איז שוין געווען דעמאלטס פופציג צי וויפיל און ער האט געהאט שוין א ווייב מיט קינדער, און דיין טאכטער איז נעבעך געווען א בתולה, סא זי וועט גיין נאכלויפן אים אין א טאג פון די חתונה? סאו דאס איז די לצנות וואס דא גייט פאר. סאו אונז האמיר אים ארויסגעקאפעט פון דעם גאנצען פאטאגרעפי אינדעסטרי, ער האט צוגעשפארט דעם סטאר, און ער זוכט פרנסה. ער האט געוואלט ווערן א באס סובסטיטוט פאר א דרייווער וואס ער פארט אוועק, און ער האט געדארפט דרייוון אנשטאטס יענעם דרייווער. מען האט אונז אפגעקאלט צו ס'איז אמת וואס אונז זאג מיר אויף אים, האמיר געזאגט ס'איז הונדערט פראצענט אמת. האט מען אים נישט גענומען און זיי האבן אונז באדאנקט. איז יעצט איז ער געווארן פאר אהבה פאר די מעדיקל סענטער איז ער געווארן די באס דרייווער עטס ווייסט וואסער א שאנדע דאס איז מען פארט ארויס פון ווילימסבורג מען פארט ביז פלאשינג א מיידל וועט זיין אויפן באס און ער'ט איר רעיפן דאס איז פרידמאן פאטאגרעפי הערשי פרידמאן דאס איז א חזיר פון די ערשטע קלאס איך בעט אהבה איך בעט די די מעדיקל סענטער עטס זאלטס אים ארויסווארפן, ווייל טאמער נישט וועלן אונז מאכן א איבערקערן די שטאט. דער מענטש האט א היסטערי, יעדער ווייסט פון אים, ער האט מטמא געווען יונגלעך און מיידלעך, און יעצט נעמט עטס אים צו דרייוון אזוי אפאר בלאק ארויס פון די שטאט, פון ווילימסבורג? אקעי, יו קיפ איט אפ, און אונז וועמיר אויך קיפען אפ די וואר, איטס נאט גאנא העפן ענימאר, דיס איז רידיקולעס. און כ'האב געוואלט ענק זאגן נאך א זאך, ס'איז דא וקרבתנו מלכנו, ס'איז דא אן ארגענעזעישן וקרבתנו, ס'איז געווען פאר צוויי וואכן צוריק א גרויסע שבתון, און ס'איז געווען דארטן איבער דריי הונדערט און פופציג משפחות, מ'איז געגאנגען צו האבן חיזוק, איז איינער וואס איז דארט געווען זאגט מיר אז ס'איז געווען גוטע רעדנערס, מ'האט נאר גערעדט פון נחום ראזענבערג'ס סאבדזשעקט, מ'האט שוין נישט גערעדט פון ווי אזוי די קצות ווערט פארענטפערט לויטן רמב"ם, שוין די אלע זאכן איז שוין געענדיגט, און ס'איז געווען. עקסעלענט רעדנערס, און בין גברא לגברא האט זיך יעדער דורכגערעדט צווישן זיך, און איינער האט געזאגט פארן צווייטן, ס'איז גערעכט, מיין קינד איז אויך א וויקטעם, מיינער איז אויכעט, מיינער איז אויכעט, מיינער איז אויכעט. ער זאגט פלוצלינג האט יעדער גערעדט נחום ראזענבערג'ס שפראך, ער זאגט מיר נחום דו דארפסט דיך שוין היינט נישט זארגן גארנישט, יעדער רעדט דיין שפראך, ס'איז נישטא קיינער וואס ס'זאגט אז דו ביסט נישט, דו זאגסט נישט אמת, צו דו האסט מגזם געווען, אין בית אשר אין שם מת, ס'איז נישט דא א משפחה וואס ס'ליידט נישט פון א קינד וואס מ'האט נעבעך מאלעסטעד, סאו ברוך השם אז מ'האט געווינען, מ'האט געווינען גאנץ מאסקווע אן א קויל. יעצט, ס'איז דא א ווידיאו, א קליפ, ווי יעדע הויז האט דאך היינט אינדרויסן אויכעט מען זאל נישט איינברעכן, איז דא א קליפ ווי פיר פינעף קינדער גייען זיי רייסן אראפ אן ארץ ישראל'דיגן פאן אין ספרינג וואלי, פון א הויז און זיי האבן עס צוגע'גנב'עט, עניוועי מ'האט עס אויפגעפיקט, איך וויל ענק עפעס זאגן רבותי, ס'פונקט אזוי ווי מ'טאר נישט האבן קיין ציוניזם טאר מען נישט האבן קיין גניבה אויך נישט, דו האסט נישט קיין רעכט צו גיין אויף יענעמ'ס פראפערטי, און איר ווייסט ביי לאו טאמער איינער גייט אויף יענעמ'ס פראפערטי מעג ער דיך שיסן אויכעט, און די צוהיצטע ציונים ווייסן אז מ'רייסט עס אראפ קענען זיי דיך שיסן אויך, סאו כ'וויל ענק בעטן זייער שטארק רבותי לערנטס די קינדער נארמאל, אונז דארף מען נישט געווינען די מלחמה קעגן ציונות, אונז דארף מען נישט אפשפארן מדינת ישראל, אונז דארף מען נאר מודיע זיין פאר די גוים אז אונז האבן מיר נישט קיין שייכות מיט די חברה, די נטורי קרתא זענען אזוי משוגע געווארן אז עס שרייט שוין אללה אכבר. ביסט צעדרייט, עס זענען אזעלכע משוגעים, און ס'איז געווען די רבי וואס מ'האט געוויסט וויאזוי מען פירט א מלחמה, עס איז געווען א מלחמה, היינט טאר מען עס אפילו שוין נישט פירן, און נישט ווייל איך בין א ציוניסט חס ושלום, נאר עטס ווייסטס נישט וויפיל צו גיין און איז, יור גאוינג אווערבאורד, דער חילול השם איז גרויס, שטעלט זיך אפ א חסידישער איד מיט א ברייטן ביבער היט און שרייט אללה אכבר דריי מאל, און זאג מיר, און דו מיינסט אז דער אראבער איז א בהמה, ער לאכט פון דיך. סאו פונקט ווי מען טאר נישט גיין צו ווייניג טאר מען נישט גיין צו פיל, און הערטס אויף די משוגענע זאכן. יעצט, ס'איז דא א ישיבה אין בני ברק ס'הייסט בית מאיר, ס'איז גאנץ א פיינע גאנץ א לייטישע ישיבה, איך געדענק איך האב געלערנט אין ארץ ישראל אין וויזשניץ, איז געווען איינער פון לונדון זייער א פיינער בחור, און כ'האב אים געזאגט איז זייער תמימות'דיגער, די ענגלישע זענען מורא'דיגע תמימות'דיגע. איז האט ער מיר געזאגט, זאלסט וויסן ס'איז דא רב זלמן ראטנבערג א פלימעניק פון חזון איש, ער זאגט א שיינע דרשה אין אלול, און איך האב אים אויך געזאגט אז די וויזשניצער רב, ר' משה-ל איז דעמאלטס געווען, שפעטער איז געווארן דער רבי, האב איך געזאגט, ער זאגט אויכעט א הערליכע שיינע דרשה, בקיצור ער איז געקומען זען הערן די דרשה פון וויזשניץ, פון דעם וויזשניצער רעבן, און ער האט געהערט וועגן קדושה וועגן טהרה, ס'קומט אלול, שפעטער בין איך געגאנגען א טאג שפעטער צו הערן די דרשה פון. רב זלמן ראטטענבערג האט ער אויסגעקלאפט אויפן שטענדער ס'איז שוין קינדער וואס ער ברויכט זאגט ער רבותי ס'איז שוין אלול און עס דרעהען זיך נאך די בחורים מיט די מיידלעך. איך האב אויסגעפלאצט פאר געלעכטער, כ'האב געמוזט ארויסגיין אינמיטן ווייל ווען נישט וואלט מען מיך ארויסגעווארפן. ס'איז געווען א דזשאוק די גאנצע זאך. גראדע האב איך געהערט אז דא אין אמעריקע זאגט דער ראש ישיבה רבותי ס'איז שוין סעפטעמבער און ס'דרעהען זיך נאך די בחורים מיט די מיידלעך. ס'האט נישט מיט אלול ס'האט מיט סעפטעמבער. עניוועי איז דא דארטן א ישיבה גאנץ א וואוילע ישיבה און ס'איז א ישיבה קטנה בעיסיקלי. עניוועי איז דארטן דא א משגיח אין די ישיבה וואס הייסט פויזן. פויזן. כ'ווייס נישט צו ס'איז פון די שאפראנער פויזנס צו ס'איז פון אנדערע פויזנס. און. זיין טאטע הייסט אז ער איז א דיין אין בני ברק. יעצט איך געדענק איך בין אמאל געגאנגען נעמען א הסכמה אויף מיין ספר פון ר' ניסן קא קארעליץ קא קארעליץ, איך שפעט אים אפ ווייל ער האט נישט געלאזט מען זאל גיין צו די פאליס אין א אנדערע ישיבה, און מען איז עניוועי געגאנגען. עניוועי איז געווען דארטן דיין פויזן פויזן און ער האט אים געווינקען שטילערהייט ער זאל נישט געבן און שפעטער האט ער אים געזאגט געב אים נישט דער מענטש איז אין חרם. סאו עניוועי, איך בין אין חרם, ליידער. שוין, א נייע מעשה, מ'האט מיך געלייגט אין חרם. עניוועי, דער דיין פויזן האט א זון וואס ער איז געווען משגיח אין בית מאיר, און ער האט אפגעחוימלט, געפאטשקעט, מיט אסאך בחורים. און די בחורים האבן אנגעהויבן צו קומען צו די פאליס, ווייל ס'איז דא איינער וואס אונז האמיר א מענטש וואס ער ארבעט דארטן פאר אונז, אז ווען מ'באדארף איינעם טראגן צו די פאליס גייט ער מיט. ס'געווען עטליכע בחורים. און סאמהאו האט געליעקט די אינפארמעישאן, איז ער געגאנגען ער האט זיך אויפגעהויבן ער איז אוועק געפארן מיט זיין ווייב מיט די קינדער און ער באזעצט זיך יעצט אין פראנקרייך, ווען יעדער איד לויפט אוועק פון פראנקרייך ער לויפט זיך דארט באזעצן, ס'הייסט ווייל ער האט דארטן אין פראנקרייך האט ער עפעס א פעטער צו א זיידן, ס'איז נישט קיין חילוק, די באלאוני איז נישט קיין חילוק, אבער למעשה איז ער שוין אוועק, ער איז אנטלאפן, און יעצט זוכט מען אים און מ'האלט אים ביים צוריק ברענגען, יעצט. מיט חיה לייפליין, כ'האב ענק געזאגט, זי שפילט אז זי איז קראנק, זי איז משוגע, האט דער שופט געזאגט, איך פארשטיי זייער גוט, איך האב מיט דיר מיטלייד אז דו ביסט משוגע, אונז האלט מיר אלע אז זי איז משוגע, גיין טאטשען מיידלעך, א מאמע פון פֿערציק יאר וואס האט קיין עין הרע אכט קינדער, עניוועי, האט דער שופט געזאגט, אין די גאס קענסטו מער נישט בלייבן, אדער שיק איך דיך אויף אוסטראליע, אדער אין א משוגעים הויז. סאו יעצט האט זי אן אפשען וועלכס איז בעסער פאר איר, וועלכס איז געזונטער, צו זיין אין א תפיסה אין אוסטראליע, וואס דארטן וועט דער בעק זאל נעמען פאר אלע אידישע צרות אן עק, וואס ער האט בודק געווען בחורים צו זאמד שטיי סארס ווייל זיי האבן אנגעמאכט דארטן די מצות האבן זיי אנגעמאכט, און נאכדעם איז אראפ פון וועג. עניוועי, אדער דאס האט זי א טשויס, אדער קען זי בלייבן אין משוגעים הויז אין ארץ ישראל. יעצט, ס'איז געווען אום א די מס הכנסה איז געקומען פאר פסח וויזיטן קוממיות', די מצות, די וועלט האט געמיינט אז זיי קומען דארט וויזיטן ווייל זיי מאכן אסאך געלט און סוף כל סוף זיי צאלן נישט קיין מס הכנסה, אבער אונז זעמיר געוואויר געווארן דעם גאנצן אמת. ס'איז דא איינער, כ'וועל נאכנישט זאגן זיין נאמען, וואס מ'האפט אים אויפצופיקן זייער בקרוב, דער מענטש האט אפגערעיפט דארטן דריי מיידלעך און האט פאר יעדן מיידל באצאלט זעכציג טויזנט דאלער, פון וואו א מענטש האט זעכציג טויזנט דאלער פאר א רעיפ ווייס איך אויך נישט, ווען ער גייט אין תל אביב דארטן, איך ווייס אין רחוב דיזינגאוו, פאר זעכציג טויזנט דאלער קען ער האבן צוואנציג יאר מיידלעך. אנבעליוועבל מענטשן זיי האבן נאו ברעינס, דעי דאנט יוז עני ברעינס. עניוועי, די ס'איז געווען נישט די מס הכנסה, ס'איז געווען די פאליס וואס זענען געקומען רעדן וועגן די זעכציג אלפים ווער ס'האט עס געגעבן און אזוי ווייטער. סאו מ'האלט באלד ביים אויפפיקן איינעם. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך. ס'איז דא א גערער תלמוד תורה אין לונדון, ס'איז אויף לעמפערט גראוו, כ'ווייס נישט וויאזוי מ'זאגט עס, LAMPERTGROVE, לעמפערט גראוו. דארט איז דא א מנהל וואס ער הייסט שרייבער, און דער שרייבער לאזט קנעפל מאכער ער זאל לערנען פרייוועט מיט בחורים, פארוואס? ווייל ס'איז דא דער טשערנאבלער קנאבל רבי פון בני ברק, איך האב געמיינט אמאל דער איז אן ערענסטער מענטש, ער איז א ליידיגייער ווי אלע. ער האט באפוילן פאר אן עסקן אין לונדון וואס ער הייסט דודי מרגליות, אז ער זאל אים ארויסהעלפן און מקרב זיין, ער איז א ליידיגייער פונקט ווי אלע, איך זעה אז שטיינעמאן וואוינט אין בני ברק, און דער טשערנאבלער רבי וואוינט אין בני ברק, און ס'איז הצד השוה שבהם אז אפילו די רבנים זענען אויכעט אדער פעדעפיילס אדער נעמען זיי זיך אן פאר פעדעפיילס. סא דאס זענען די רעבעס יעצט. ווי לאנג די רעבעס זאגן זיי פליען אין הימל לאז זיי פליען ווען זיי הייבן אן זיך צו מישן אין וואס מען טאר נישט, זאכן וואס זיי האבן נישט קיין באקאנטשאפט, און זאכן וואס מענטשן קומען זיי פארדרייען א קאפ, גיימיר זיי אונטערברענגען, מען גיימיר זיי מפרסם זיין פאר יעדן. עט די ענד אוו די דעי אמער נאך די משטרה קומען צו אים אויכעט, צו דעם טשינאבלעך קנאבלעך רעבע, ווייל זיי זאגן אז דו האסט דיך אריינגעמישט אין די הארבסטע זאך וואס ס'איז דא, ווייל דעם קנעפל מאכער זוכט מען. שוין, די וואך האב איך געהאט א שווערע וואך ווען כ'האב געדארפט רעדן אויפן רעדיא, כ'האב געדארפט רעדן צו די צייטונג און צו די טעלעוויזשען, ס'איז דא איינער וואס ער שרייבט אינעם ניו יארק טיימס, ער הייסט בערגער, ער איז אינגאנצן פארקויפט פאר סאטמאר, אוואדי מסתמא געבן זיי אים גוטע עדווערטייזמענטס פאר די טיימס, סאו דער וועג וויאזוי עס צו טון ווייס מען שוין, און איך וועל רעדן א גאנץ אריכות וועגן אים, ער קאלט מיך אן ער וויל מיט מיר רעדן האלב צען אינדערפרי, נאכדעם גייט ער אריין אין צייטונג אין ארטיקל און שרייבט ראביי ראזענבערג האט אים נישט צוריק געקאלט. יעצט איך גיי שרייבן א קאמפלעינט פאר זיין סופיריער פאר זיין באס, ער האט געטון א מוראדיגע עוולה, ער האט מיך בכלל נישט געקאלט אויף מיין טעלעפאן, האט מיך געקאלט אויף מיין האטליינס טעלעפאן, דאס דארף איך נישט אויסהערן יעדן טאג, איך האב דאך אפאר מענטשן וואס זיי שעלטן נאר אריין, ס'איז גוט צו הערן איינמאל א וואך אויכעט, אבער די ניו יארק טיימס האט מיין טעלעפאן, און איך האב דאך מיט זיי געהאנדלט שוין אפאר מאל, ווען ס'איז געווען שניצלערס בליטש, און יעדעס מאל ווען מ'איז געגאנגען פראטעסטירן זענען זיי געקומען, סאו דא איך גיי איהם נישט דורכלאזן. ווייל ער ארבעט זייער פאר סאטמאר אז ס'איז נישט אמת די גאנצע מעשה און ער לאכט עס אפ, ער האט אזא גוטע שפראך ער לאכט עס אפ די גאנצע מעשה מיט משה הערש קליין, נאר איך איך גיי פרעגן זיין סופיריער צו ווען מ'וואלט עס געטון פאר זיין זון צו וואלט ער עס אויך אפגעלאכט. יעצט אין ניו יארק טיימס איז דא א גאנצע ארטיקל פון איינעם וואס ער הייסט בערגער און ער איז זייער פראו פאר סאטמאר, איז למעשה שרייבט ער דארט אז ער האט געפרעגט איין מענטש און נאך א מענטש און נאך א מענטש און יעדער זאגט אז ס'איז לא עוון בכפו, ער האט גארנישט געטון שלעכט. יעצט יעדן נאמען וואס ער ברענגט דארטן הייסט גליק. כ'ווייס דאך נאר נישט צו ער ווייסט אז ער איז גאר אן איידעם ביי רבי זאנוויל גליק און דאס איז זיין משפחה. סאו עניוועי, סאטמאר האט געמיינט זיי מוזן נעמען שאץ זיי גייען צו די טיימס און זעמיר גרעסער און שטערקער פונעם טיימס, איך האב שוין דאס אסאך מאל געזען. זייער אסאך מאל. איך האב ארויף געלייגט אויף א יוטוב, די טיימס קוואוט מיך פונעם יוטוב ווייל זיי האבן מיט מיר נישט גערעדט. און פארוואס זעמיר אונז גרעסער און שטערקער פונעם טיימס? ווייל אונז האמיר מיטן טיימס גארנישט. אונז האמיר מיט צו שיצן דעם רבונו של עולמ'ס זיסע ליכטיגע קינדער. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן אז ס'פארן ארום דא די גאנצע חברה פארן ארום מאכן געלט פאר מקווה יו עס עי אין לאנדאן, זיי שטעלן צאם צען יונגעלייט זאלן אויס צאלן מקווה'ס מיט מעשה'ס, קאלט מיך איינער אן צו ער זאל געבן געלט פאר מקווה'ס, זאג איך אים פרעג קודם ווער די רב המכשיר איז, לויט וויפיל מקווה'ס זיי שרייבן אז זיי בויען וואלטן זיי געדארפט האבן א סטעף פון צוואנציג רבנים, איך ווייס מיר האט געדויערט א מקווה חדשים צו בויען ווייל מען מוז דאך וואטשן יעדן ריר, סאו איך האב זיי שוין געטראפן בויען מקווה'ס אן קיין משגיח אויכעט. איך האב שוין געשריגן, יעצט שרייען זיי שוין זיי נעמען אריין משגיחים רבנים, איך האב יענעם געזאגט, ווילאנג ס'איז געמאכט לארי פארי, ס'איז נישט דא ווער ס'איז דארט געשטאנען די גאנצע צייט, מ'דארף האבן א לאג ווען ער איז דארט געווען, ווען ער האט, ווען מ'האט געגאסן די פלאר, ווען מ'האט געזען אז ס'איז קבוע בקרקע עולם, יעדע זאך ווען מ'האט אנגעפילט מיט רעגן וואסער, ביז דאס איז נישט דא איז עס די זעלבע ווי די OU. אן ארגענעזעישן וואס זי געט צו פרעסן פאר מענטשן יארן אן א הכשר, בעלסקי האט אפגעפייגערט, מען האט אויף זיין בארד געפרעסן אלע יארן, איך געדענק נאך איך האב געהאט צו טון מיט אהרן און מיט די מאסקאווע דאק, האב איך אפגעקאלט בעלסקי, דו האסט דאך אויך א הכשר אויף אהרן'ס בוטשער, אויף אהרן'ס בית השחיטה, ווער, וואס האט מען גע'שחט'ן דעמאלטס, וואסערע קאטשקעס, ווייל די OU שרייבען בפירוש מען טאר נישט שעכטן מאסקאווע דאק, אין זייערע מינוטס אין די בוקס, פרעג איך אים, ווער, וואס האט מען געשחט'ן? זאגט ער, איך ווייס נישט, רב געצל דער רב המכשיר פרעגט רב געצל, סאו איך האב דאך געמיינט אז עטס געטס אויך הכשר, ניין איצט גיי מיר אינאיינעם אין קאנדזשאנקשען, ס'איז איין שטיק באלאוני אלעס, זיי ווילן יעצט ברענגען א רב פון ארץ ישראל, און דער רב איז זייער אן ערנסטער א תלמיד חכם מיט אלעם, ער זאגט איך האב אבער א פראבלעם, איך בין א ליטוואק, איך האלט אז חלב עכו"ם איז טריפה, מען טאר עס נישט נוצן, און דא וועל איך מוזן געבן א הכשר אויף חלב עכו"ם, איך קען נישט גיין קעגן מיין פרינציפל. ס'איז געווען דער מלאך איז געווען דא אין אמעריקע, איז ווען מען האט געפרעגט אויף דעם אלטן סקווערע רעבן וועלכע מילך מען זאל נוצן גאלדען פלאו צו דזשעי דזשעי, האט ער געזאגט מען זאל נוצן נאר דזשעי דזשעי נישט גאלדען פלאו, האט מען אים געפרעגט פארוואס, זאגט ער ווייל דער באלעבאס פון גאלדען פלאו איז איינוואלגירט מיט געווען דעמאלטס דער מלאך האט מתיר געווען דא אין אמעריקע חלב עכו"ם ווייל ס'איז נישט געווען עפעס אנדערש זאגט ער א איד וואס ער איז געוואקסן אויף חלב עכו"ם וועל איך אים טראסטן אז ער געט נישט קיין חלב עכו"ם פאר אים איז דאך עס געווען כשר איז די אלע זאכן דארף מען זייער זייער וואטשען ווייל און אויב דו האלטסט אז ס'איז נישט גוט טארסטו יענעם נישט געבן איז דא דא א רב וואס ער ראנגעלט זיך ארום צו ער זאל יא נעמען צו נישט יעצט איך האב געזאגט דעם רב איך האב אים אפגעקאלט און געזאגט פערסענעלי. אזויפיל טויזענטער קינדער עסן הערשיס טשאקלעטס מיט די אלע קענדיס, מען קען דאך דאס מאכן כשר, ס'איז אלעס טרייפה, חלב עכו"ם, דאס יענץ, איך בין אמאל געגאנגען וויזיטן הערשי אין די פלענט, מען לאט יעדן אריין, איך בין, איך האב דארטן שעירס אויך געהאט, סאו האט מען מיך געלאזט, ס'דא עפעס א איין טאג אין יאר וואס יעדער קען קומען, האב איך געזאגט איך וויל עס מאכן חלב ישראל, כ'בין געוואויר געווארן אז זיי קויפן נישט סתם אזוי מילך פון אלע פארמס, זיי האבן אייגענע פארמס מיט אלעם. סאו ווי שווער איז צו מאכן חלב ישראל? קען אריינשטעלן יעדן פארעם א מענטש און פארטיג, וואס דארף מען דען האבן? בין איך געגאנגען כ'האב דעמאלטס זיי געזאגט איך וויל עס מאכן, זענען זיי געגאנגען זיי האבן זיך געוואנדן צו די או יו ווייל זיי האבן דאך א או יו די אז ס'איז נישט חלב ישראל, האט די או יו געזאגט לא נישט אריין ווען נישט נעמען אונז אראפ דעם גאנצן הכשר, ווער ווייסט וואס נאך טרייפות דארט איז דא, היינט קענסטו זיך דאך גארנישט טראסטן, איז במילא האב איך יענעם רב געזאגט דו ווייסט, ווען דו זאלסט קענען איינפירן חלב ישראל אין אמעריקע, ס'איז דא דא מיליאנס און מיליאנס אוו גאלאנס אוו מילק וואס מען מעלקט יעדן טאג, דו ווייסט וויפיל ס'דארף קאסטן ס'זאל זיין השגחה אויף חלב ישראל אין אמעריקע? פרוטות! ווייל מ'מוז נישט יעדן פארעם האבן אויך נישט, ווייל די מילך קומט אויכעט פון ווייט אוועק. סאו מאכט מען איין צענטראלן פארם וואס ס'איז דא זייער אסאך קי, און פון דארט קענסטו צושפרייטן פאר האלב אמעריקע. נאר דעמאלטס בימים ההם איז פאר ר' משה'ן געווען גרינגער צו זאגן אז ס'איז מותר ווי צו זאגן אז ס'איז אסור אבער ער אליינס זיך נישט פארלאזט דערויף. און איך געדענק ס'איז געווען א מעשה אז דער טאהשער רבי האט מיר פארציילט אז ס'איז געווען אין קענעדע האט מען נישט געקענט באקומען חלב ישראל לאקעל ווייל די פארמען געווען ערגעץ ווי ס'איז געווען זייער פארפרוירן מיט אלעם נישט געקענט אנקומען טראקס געזאגט אין אן אסיפה ביי אלע רבנים און מ'האט מתיר געווען פאר קינדער חלב עכו"ם און די רבי דער סאטמאר רב האט אויך מתיר געווען און דער קלויזנבורגער רב האט געהאלטן מ'זאל נישט געבן פאר קינדער בפרט נישט פאר קינדער און טאהשער רבי איז געווען זייער תמימות'דיג און ער האט געזאגט ביי די אסיפה ביים סאטמאר רב זאגט ער איך ווייס נישט דער קלויזנבורגער רב האט געזאגט מ'זאל נישט געבן פאר קיין קינדער חלילה ער האט נישט געוויסט אז ס'איז געווען א פאליטיק סאטמאר מיט קלויזנבורג און די רבי האט אים אזוי מבזה געווען אז ער איז ארויסגעגאנגען אפגעוואשן. א טאג צוויי שפעטער האט ער געהייסן מען זאל אים צוריק רופן די רבי האט אים געזאגט איך בין עלטער פון אייך ס'איז מיר שווער צו פארן קומטס אהער איך וויל אייך איבערבעטן און ער האט אים מפייס געווען ס'איז א גאנצע אריכות וויאזוי ער האט אים מפייס געווען מיט אלעם ס'איז צו א לאנגער שמועס אבער פאר קינדער בפרט פאר קינדער האט קלויזנבורגער רב געטענה'ט פאר זיי הארגעסטו דיך אוועק וואס נאך אמאל זאלן קענען לערנען תורה אין ארץ ישראל פארקויפט מען אויכעט די אלע עם ענד עם'ס די אלע זאכן וואס הערשי'ס מאכט פארקויפט מען דארט און דאס איז דווקא פאר קינדער סאו מען דארף זייער אובאכט געבן אויף די זאך, מען קען אזויפיל תיקונים מאכן, און וועגן דעם נעמט דער אייבערשטער צו די גבירים פון דעם געלט און די געלט פון די גבירים, דער איז געווען ביזי דער גביר דא דער ראזענבערג, מחרחר ריב, נאכאמאל מחרחר ריב, נאכאמאל מחרחר ריב, אויפבויען אהרונען, וואס האסטו מיט אהרונען? בויע, האסט גוט געבויעט. האסט געקענט אויפבויען א הכשר האסטו געקענט אויפבויען, נישט נאך אביסל מחלוקת מיט מלחמות, און דער אייבישטער גייט אזוי אראפנעמען אלע גבירים, וואטש ענד סי, ווייל סוף כל סוף זיי טוען נישט זייער תפקיד. כ'האב אין גייבי געזאגט אין אמעריקע איז אלעס ביזנעס, די רוסן פלעגן זאגן אז אמעריקע וועט דיר פארקויפן דעם שטריק מיט וואס דו'סט אים הענגען, נאר געלט, ס'זאל זיין טרענזעקשאנס פון געלט. עניוועי, די דריי און צוואנציגסטן, דאס איז די קומענדיגע וואך פון מעי, גייט זיך אפשפארן דער שפיטאל בית ישראל, כ'האב אין גייבי געזאגט, נישט יעצט, נאך צען יאר צוריק. מען זאל אריינשטעלן מענטשן, אידן פון די באורד, מען האט אריינגעשטעלט טשייניז, מען האט אריינגעשטעלט יעדן, נאר נישט קיין אידן, ווייל דער איד איז געווען ביזי זיך שלאגן צו אהרן עט דאווענען מזרח אין מאנרא, צו ער עט דאווענען אין מערב און עט זיך מוחל זיין אין מזרח. משוגענע חברה, ס'האט מען פארשוועמט מיליאנען פאר שטותים. וואס וואלט דען שלעכט געווען ווען אפאר אידישע מיליאנערן וואלטן געווען אויף די באורד און זיי וואלטן אריינגעפאמפט אפאר טאלער און עס וואלט געווען א מחיה, א שיינער אידישער שפיטאל? ניין דאס דארף מען נישט, דאס האט דער קלויזנבורגער רב געמאכט אין ארץ ישראל, עניוועי די שפיטאל גייט זיך אפשפארן נאך הונדערט יאר וואס אידן האבן עס געבויעט מיט בלוט, געקומען דעמאלטס אויף אמעריקע זיי האבן נישט געהאט קיין געלט מען האט עס אנגעהויבן צו בויען און אלעס ווערט יעצט פארקויפט פאר ריעל עסטעיט חברה ווייל די ריעל עסטעיט איז אזוי הויעך אז ס'לוינט זיך נישט צו האלטן בכלל שוין פאר א שפיטאל, יעצט פארן איד וואלט זיך עס אויך נישט געלוינט. אבער א איד האט דאך אינזין א צווייטן, אה ניין ער וואלט געדארפט אינזין האבן א צווייטן, קיינער האט היינט ליידער נישט אינזין קיינעם, אזוי ווי איך האב געזאגט אויפן שיעור אין אנפאנג, מענטשן האבן געמאכט אין ווילימסבורג מיליאנען ריעל עסטעיט, און ס'זעהט די יוגנט קען עס נישט עפארדן, לייגט מען אוועק פופציג מיליאן דאלער, אפאר גבירים, און מען בויעט נאך א שטעטל, אבער נישט א שטעטל ווי קרית יואל, נישט אז סזאל זיין איין בעלעבאס. ס'זאל זיין א וואוט אזוי ווי א גאווערמענט זאך און אזוי ווי יעדע ביזנעס זאל זיין א וואוט און מענטשן זאלן זיין צופרידן זאלן קענען אויסגעבן זייער וויי געשריי נישט איך זאג אזוי און דא קרית יואל בין איך באלעבאס אונז וויל מיר דאס נישט דאס האמיר אונז געהאט אין יוראפ און ברוך השם דער אייבערשטער האט אראפגענומען די אלע מנהיגים דעמאלטס. כ'רעד נישט פון רבנים וואס ער האט אראפגענומען, איך רעד די וואס זיי האבן זיך משתלט געווען אויפן ציבור. עניוועי, שוין, בית איזריעל איז היסטערי. די טווענטי טוירט, דאס איז נעקסטע וואך, מעי די טווענטי טוירט, שפארט עס אפישעלי צו די טירן, און אלע קראנק טוט מען אוועקטרענספערן ווער ס'גייט זיי וועלן נעמען, און דעטס איט.

דורכברעכן א מויער, איז האלט ער אין איין שיסן נאכאמאל אויפן זעלבן פלאץ און נאכאמאל אויפן זעלבן פלאץ ביז ער לעכערט דורך, ווייל טאמער גייט ער איינמאל שיסט ער דא איינמאל דארט וועט ער קיינמאל עס נישט דורך לעכערן. איז אז מען דאווענט אויף איין פלאץ, מען האלט אין איין בעטן דעם אייבערשטן, איז די סוף איז אז מען לעכערט דורך. יעצט, איך וויל זאגן פארן עולם, מען דארף זיך אפלערנען א מוסר השכל. אונז האמיר אנגעהויבן זיך צו שלאגן וועגן די סטעטשוס אוו לימיטעישן, מ'האט אין ארץ ישראל עס פארלענגערט פון אַכצן ביז אַכט און דרײַסיק, נישט יעצט, שוין דריי פיר יאר, און יעצט שלאגן מיר זיך אין אלבעני שוין מסתם זיבן יאר, אונז זעמיר שוין א דזשאוק, ווען אונז קומען אויף אלבעני שטייט דארטן דער גרויסער שייגעץ דער עוכר ישראל דוב הייקינד וואס ער האט צוגעגנבעט געלט פון די קינדער וואס מ'האט געגעבן פאר די קינדער, ער האט עס געגעבן פאר איינעם משה בעק. און ער האט אונז אלץ געזאגט אונטן אין די לאבי עז לאנג עז איים היער איט עט עטס נישט האבן גארניש. שוין, אונז האמיר אים געוויזן. ס'קומען די טראפן וואסער, זיי שניידן אינעם שטיין. יעצט איז געווען א גאנצע אסיפה מ'זאל עס נאכאמאל ארויפברענגען די מארקי ביל. וואכן פארדעם איז געווען אין פאוסט און אין דעילי ניוז. און אין אלע צייטונגען. זיי האבן מיך אויך גערופן פאר אן אינטערוויו איך זאל רעדן, און מען האט מיך נעכטן געפרעגט אויף איינע פון די רעדיא סטעישאנס וואס איך זאג אז קאומאו וויל נישט אויפנעמען די עדוואקעטס און די קינדער וואס זענען געווען גערעיפט, האב איך געזאגט איטס אינדזשאסטיס טו די טשילדרען. בקיצור, מען האט זיך געשלאגן און געשלאגן און געשלאגן. אייער נעכטן האט קאומא נאך נישט געוואלט אויפנעמען קיינעם, מען האט אים אזוי באשמוצט אין אלע צייטונגען אז ער האט זיך איבערגעדרייט, ער האט געזאגט איך וויל ענק יא אויפנעמען, און ער איז שוין געווארן אונזער אדוואקאט, ער זאגט יא מען גייט מאכן אז אלע קינדער האבן רעכטן און מען גייט שוין פארלענגערן דעם סטעטשו אוו לימיטעישאן, דאס איז אזא בלאו אז איר האט נישט קיין השגה. קיינער האט עס נישט געגלייבט, אפילו מגי אליין, דער וואס האט געמאכט די ביל, האט אויך נישט געגלייבט, סאו געוויס עס דויערט נאך צען יאר, באט יו נאו וואט, ווי קאדנט קעיר לעס, ביקאוז אונז ווייס מיר אונז טו מיר קאנסטראקטיוו פאר א גוד קאוז. דער חפץ חיים האט געמאכט זיין ספר משנה ברורה, זיין איידעם האט מיט אים מיטגעארבעט. זיי האבן דורך געטון אלע סוגיות הש"ס מיט אלע ראשונים און אחרונים און מען האט אפגע'פסק'נט, עס האט אים געדויערט זאגן זיי צוויי און צוואַנציק יאר, בקיצור האט איינער געפרעגט דעם חפץ חיים ס'האט זיך אייך געלוינט אזויפיל יארן צו אינוועסטן אין דעם ספר, האט ער געזאגט ס'איז דא אין א לאנד מען שטעלט א באן ס'דויערט אפשר פערציג פופציג יאר ביז מען מאכט די באן, רוב מענטשן וואס זיי הייבן אן ענדיגן אפילו נישט. שוין די נעקסטע דזשענערעישאן, און וואס לוינט זיך אזויפיל געלט און כח אריינצולייגן, זאגט ער נאר, ווייל ווען דאס וועט זיין פינישט די באן העט מען קענען פארן אזוי באקוועם אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, זאגט ער, ס'טאקע געדויערט אסאך צייט צו מאכן דעם ספר משנה ברורה, אבער פון יעצט וועט די גאנץ כלל ישראל ביז משיח העט קומען קענען פארן אויף די שינעס א מחיה, וועגן דעם האט זיך עס אים געלוינט, לענייננו איז אויך די זעלבע, אונז טוהן מיר א גוטע ארבעט, די קינדער וועלן זיין סעיף פון יעצט ביז משיח קומט מערצעשעם, און די גויאישע קינדער אויכעט, אונז דארף אונז זיך זארגן פאר גויאישע קינדער אויכעט, ווייל ווען נישט דאס וואס אונז זארגן מיר פאר גויאישע קינדער, וואלט מען אונז געווען אזא מיינאריטי אז מען וואלט גארנישט געקענט אויפטון, און נאך א זאך, די גוים וואלטן געזאגט עי וואטס איט דיס דזשואיש פיפל, די דזשואיש פיפל וואלטן זיי געזאגט, ווייל אונז זאג מיר איטס נאט די דזשואיש פיפל, איטס די פריסטס, איטס עוועריבאדי אינוואלווד, עוועריבאדי יוזט טו מאלעסט די טשילדערן, עניוועי. היינט איז שוין דא אין די פראנט פעידזש, נעכטן האט מען אים נאך זעהר באשמוצט אין דעם דעילי ניוז אז ער וויל נישט אויפנעמען די וויקטימס, היינט איז שוין דא אז ער האט זיי אויפגענומען נעכטן און מען גייט מאכן גרויסע טשעינדזשעס אין די לאו, סאו רבותי קיעפ יור בענק אקאונטס ענד יור פאקעט בוקס אפען ווייל סגייט דא זיין מוראדיגע זאכן, כהאב ענק געזאגט ולהשם הישועה איטס א סלאו מואווינג וויהיקל דעטס אלל, אונז דארף מיר פארן אויף די הייוועי און די וויהיקל קען נישט פארן מער ווי דרײַ מייל א שעה, סאו וואס טוט מען? פארט מען דרײַ מייל א שעה. ס'עט דויערן אנצוקומען ביז די קעמפ צו ביז די קאנטרי צוועלף שעה פופצן שעה וועט מען כאטש דעמאלטס דארט זיין ברוך השם פאר דעם. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך ס'איז דא א גאנצע מלחמה געווען ווי מען זאל באגראבן דעם מענטש די חברה קדישא אין ווילימסבורג האט געטענה'ט אז מען זאל אים לייגן אויף איין פלאץ חברה קדישא אין מאנרא האבן געטענה'ט אויף א צווייטן פלאץ איז געקומען דער אפגעריסענער אייזל דער אהרן טייטלבוים, ער הייסט דער רב פון די שטאט, ער איז אזוי רב פונקט ווי איך, ער קען מסתמא נישט אריינגיין אין אזויפיל בתי מדרשים אין מאנרא וויפיל איך, נאר די חילוק איז ער איז רב און איך בין אין חרם, ער איז געגאנגען דער בהמה און ער האט צוגעגליכן אים צו ר' משה ארי'ן, משה ארי' פריינד איז געווען א איד וואס ער פלעגט פארן אויף מיט א פערד אום שבת פלעגט ער פארן ווייל מען האט איינגעשפארט א איד עס איז געווען פיקוח נפש און ער איז געווען אויכעט דער בעל תוקע ביים הייליגן ייטב לב. יעדער ווייסט פון די אלע זאכן, אלע אונגערישע אידן ווייסן פון דעם, ער איז געווען א צדיק יסוד עולם, ער איז געווען א באלעבאס, ער איז נישט געזעסן און געלערנט א גאנצן טאג, נישט יעדער קען דאס באווייזן, ער דארף האבן פרנסה אויך, און ער איז געווען באמת א גאר א געהויבענער מענטש, ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר אידן, דא איז דא א איד וואס ער האט געהאט מיליאנס און מיליאנס אוו דאלערס, ער האט געטון א טובה, צוריק געגעבן דעם באשעפער אפאר טאלער. און ווער ס'געדענקט פאר צען יאר צוריק האט ער זיי געקאשערט פאר אלע בתי זונות, ס'איז געווען פארמישט מיט די מאפיא מיט די בתי זונות, אלע בתי זונות די מיליאנס אוו דאלערס פלעגט ער קאשערן פאר געלט, ער איז די זעלבע פארגלייכן ווי ר' משה אריה פריינד? דער ראש הקהל פון די שטאט סיגוט אינדערהיים אין יוראפ אין די צייט פונעם הייליגן ייטב לב. איך וויל ענק זאגן, דער אהרן לעצטנס ליינט שוין פון א צעטל, דער קאפ ארבעט אים נישט, איך מיין ער ווערט שוין אויסגעוועפט, ער דארף טראגן צו א גוטן דאקטאר און מען זאל אים בודק זיין צו ער איז נישט סינייל, ער גלייכט אים צו צום ייטב לב און צו און צו ר' משה ארי'ן איז ער צעדרייט, אונז געדענקט מען נישט די היסטערי וואס ער האט אלס געטון ווי ער האט געמאכט געלט, ער איז אנגעקומען אוו די באוט פון ארץ ישראל, ער האט געקויפט א הויז אויף רוטלעדזש, איך האב דעמאלטס געוואוינט טו סיקסטי ניין, ער האט געקויפט. צוויי דריי הייזער דערנעבן, די פארטאריקערס האבן נישט געוואלט ארויסמופן האט ער אנגעצינדן דאס הויז, איזרעלישע חיות, ס'איז געווען ער מיט זיין ברודער יודא, און עפעס איינע פון די פארטאריקערס איז פארברענט געווארן א פיס, נישט אפגעברענט נאר גוט פארברענט, האט ער באצאלט גרויס געלט לא יחרץ, איינמאל האט מען אים שיער איינגעזעצט מיט זיין געוועזענעם שותף שבתי גראס, זענען געווען אינוואלווד אין אלע טינופות, אין אמעריקע ווערט קיינער נישט רייך ליגעל, יעצט ווייל ער האט מצליח געווען און געמאכט אפאר הונדערט מיליאן דאלער, קומט זיך אים צו ליגן לעבן דעם הייליגן רעבן. יעצט יצחק ראזענבערג איז אזוי ר' משה אריה פריינד ווי אהרן טייטלבוים איז סאטמאר רב. איך וויל ענק עפעס זאגן סאטמאר עטץ פארטס אזוי נישט גוט קיינער האט ענק נישט געקענט אזוי אראפברענגן ווי עטץ האטס ענק אליינס אראפגעברענגט און עטץ האטס נאך דעם אייזל דער דער רב. אהרן טייטלבוים ער זאגט נאך יא? ער איז מסביר אז ער איז גאר געווען פון די צדיקי הדור, דיר זאגן דעם אמת לויט רבי אהרן'ס הספד האלט איך אז מען דארף ארויסגראבן דעם רעבן פון קבר דעם דברי יואל און מען זאל עקסטשעינדזשען זיין קבר מיט זיין קבר דער רעבע זאל ליגן אינדרויסן פונעם אוהל. ר' משה אריה פריינד האט דער רבי געזאגט, דער דער ייטב לב האט געזאגט, ער זאגט צו עולם הבא לעבן זיך ווער ס'עט מאכן אן עירוב אין שטאט סיגוט. און ווער האט עס געמאכט? ר' משה אריה. ר' משה אריה האט געזעהן בהקיץ דעם ייטב לב נאך די פטירה. דער קדושת יום טוב האט אים אפילו געהייסן אמאל ער זאל עפעס פרעגן פון אים. סאו דו רעדסט דא מיט אזאלעכע אידן וואס זענען געווען אפגעהיטן, זענען געווען ממש לה' ולתורתו. הייבט ער אן אז ער איז געווען ר' משה אריה, ר' משה אריה האט נישט געלערנט א גאנצן טאג. אהרן, ווי האט דיך צוגעברענגט דיין לערנען א גאנצן טאג? ווי? זאלסט קוקן אויף יעדן אשת איש ווען ס'איז דא א שמחה, און אויך זיי דערציילן אז אין די מקווה פלעגסטו נישט אויפהערן צו קוקן ביז מ'האט דיר געזאגט העי ס'פאסט נישט ביסט דאך רב פון שטאט, האסט דאך נאר באקוקט צו יעדער איז גע'מל'עט נישט וואר? לאז אפ! ווי האט דיך דיין לערנען צוגעברענגט צו מחלל שם שמים זיין אזויפיל יארן, און היינט געסטו אונז ברוך השם טרייפות, כ'וועל דיר זאגן, דער עולם האט א פראבלעם מיט אים, ווארט ווען מ'עט דיך לייגן אינעם אוהל, דעמאלטס ווען דער ברך משה האט אפגעפייגערט האב איך זיי געזאגט, מאכטס אים א גרויסן אוהל אן אייגענעם, קודם מיט אים שוין א פראבלעם מיט די רעביצין, און נאכדעם ער איז געווען א קאנטראווערשל אישו, ער איז געווען דער בעל מכשיר פון נבילות וטריפות אסאך יארן, לאמיר האבן צוויי אוהלס, ניין ער האט געוואלט דווקא מיטן רעבן, שאד זיי האבן אים נישט ארויפגעלייגט אויפן רעבן, עניוועי דאס איז דא וואס דא גייט פאר, ס'אנבעליוועבל. ער האט געמיינט ווייל ער האט געגעבן אפאר טאלער, איז יעדער משועבד צו אים, ער איז מחלל דעם בית החיים. איך הער אז רבי יוסל'ס קינדער ווילן אים אגאר ארויסנעמען און טראגן אויף ארץ ישראל, דער אמת איז ער האט אייביג געוואלט ליגן אין ארץ ישראל, ער איז געווען אן ארץ ישראל איד, מ'האט אים געדארפט דעמאלטס טראגן ווען ער איז געווען זייער קראנק, און פארגעט עבאוט די האול טינג. יעצט איך האף נאר אז עטס האטס אים אנגעטון תכריכים, עטס האטס אים נישט געלאזט מיטן בעדינג סוט מיט וואס ער האט זיך דערטראנקען, איך האף נאר מען האט אים אויסגעטון דעם בעדינג סוט און אנגעטון נארמאלע תכריכים, ווייל אין דעם בעדינג סוט איז געווען שכבת זרע לבטלה פול. געגאנגען אין א נוד ביטש. עטס ווייסט וואס דאס הייסט? דארט מ'גייט אויסגעטון אינגאנצן. מ'קען גיין וויאזוי מ'וויל. מ'קען גיין אנגעטון און מ'קען גיין אויסגעטון. און נאך א זאך וואס ער פארשטייט נישט דער בהמה, אז ער האט טאקע א גרויסן כבוד אז ער ליגט לעבן דעם אוהל פונעם רעבן, אבער טאמער איז ער נישט ווערד, טראגן אים די מלאכים ארויס פון דארט. ער כאפט עקסטערע עונשין פאר דעם. ווען איך האב געהאט מיינע פראבלעמען און קהל ייטב לב האט טערמינעיטעד מיין מעמבערשיפ בין איך געלאפן איבעראל זוכן ווי איך זאל קויפן א שטיקל קרקע און פארשטייט זיך יעדער פרעגט רעפרענסעס איז עס אלץ צוריקגעקומען פארוואס א סאטמאר אינגערמאן זוכט צו ליגן אין ארץ ישראל קיין ליגנט האב איך קיינעם נישט געזאגט ווייל איך האב געוואוסט אז די סוף כ'על ליגן ווי מען זאגט מיט די ציין ארויף און קומען חברה זאגן ער איז אין חרם שמיירעם אה איך זאג יעדן אויס דעם אמת כ'האב נישט קיין סיקרעטס. איז ס'געווען א פלאץ אין צפת ווי מ'האט מיר געוואלט פארקויפן, זיי האבן געבעטן דרייסיג טויזענט דאלער, און דאס איז געווען די ערשטע לעבן דעם אבקת רוכל, אבקת רוכל איז א איד אין מאראקא וואס מ'האט אים ארויסגעגראבן יעצט בערך צוויי יאר צוריק צו דריי יאר צוריק און ער איז געווען אינגאנצן פריש אזוי ווי מ'האט אים אריינגעלייגט, געמאכט א ספר אבקת רוכל, ער זאגט מיר האסט דאך געלט ביסט דאך אן אמעריקאנער קויף דא דעם פלאץ, האב איך אים געזאגט.

דו ווייסט וואס ער וועט פאר דעם נאך ליידן? יעדער דארף גיין צו זיין גלייכן, איך האלט אז אפילו לעבן אויבערלענדער איז נישט געווען א פלאץ פאר אים, איך האלט אז דאס אלס ליצי ליצנות, ער האט געהאט אפאר טאלער, דאס אלעס, און צו ס'איז געווען כשר צו ס'איז געווען זנות געלט וויל איך נישט רעדן ווייל ער איז א שוכן עפר, איך פארשטיי נישט וואס מ'האט אים נישט אריינגעלייגט אינעם אוהל, און נאכדעם הער איך אז דעם פרנס, כ'ווייס נישט צו ס'איז אמת, האט מען געשטעלט לעבן מרדכי דוד קאהן. ח דוד קאהן איז געווען א איד וואס ער האט געהארעוועט אין לערנען. איך געדענק דאך אים פון סענדז סטריט. ער איז א איד וואס האט געלערנט חבד. ער איז געווען א איד וואס ער האט געהארעוועט אויף אידישקייט. ער איז געווען א איד וואס צוויי און דריי פארטאגס איז ער שוין געווען אין בית מדרש. לייקט מען אים ווייל ער האט א לאנגע בארד? אדער א לאנג בארד? איז ער א סטראפקובער אייניקל? איז וואס? בסך הכל האט מען אים געטראפן אין ביטש, אין א נוד ביטש שווימען. דאס איז אלעס וואס ער איז. יעצט איז נישט מיינע ביזנעס, עטס קענטס טוהן וואס עטס ווילטס, נאר איך הייב אן צו זעהן אז ס'איז נישט געווען אזוי שלעכט אז עטס האטס מיך ארויסגעווארפן. און נאך א זאך, איך בין שטארק פארזארגט אז א שיינעם טאג וועט מען אים נאך אויפגראבן פון דארטן, איך קען דאך אונזערע רוצחים קען מען דאך אונז גוט, זיי קאכן, זיי זיצן רואיג און אט וועט מען אים ארויסנעמען. יעצט איך וויל זאגן די אלמנה, טאמער טראכסטו נאך צו געבן אמאל א דיים פאר סאטמאר זאלסטו וויסן דאס איז נישט דיין פלאץ. זיי זענען רוצחים מיט רשעים, די ווילן יא די ווילן נישט, לאמיר צונעמען ביידע, די וואס האבן נישט געוואלט ער זאל ליגן לעבן אים פארוואס נישט, ער האט דאך געגעבן מיליאנען, ווען נישט ער וואלט איך געווען היינט א טוילעט פוצער, און די וואס זיי ווילן ער זאל יא ליגן דארטן וויל איך פארשטיין פארוואס זאל ער יא ליגן דארט, איז דאס זיין פלאץ דארט? ווער ס'געדענקט כ'האב געזאגט מיט יארן צוריק מ'וועט נאך נעמען אמאל דעם רעבן און מ'וועט אים ארויסגראבן פון קבר ווייל ער האט געמאכט דעם ויואל משה, די חברה מוזן נישט אראפשמערצן, די חברה זוכן צו זיין. פריי אזוי ווי די ציונים, און זיי וועלן נעבעך דעם רבי'ן נאך צו צוווארפן אויף אלע שטע אויף אלע גאסן פונעם שטעטל, וואטש און זע, אה, עס איז חיות פון וואלד. און נאך א זאך, איך וויל פארשטיין פונקטליך, ווער האט אונז אויסגעלערנט עבודת השם? נישט די רעבעס? דער סיגעטער האט אים אויסגעלערנט עבודת השם, דער סיגעטער איז געזעסן אין פיין טרי באנגעלאו קאלאני מיט א בעדינג סוט אויסגעטוהן פון אויבן ווי די גרעסטע נבילה אין די שטאט, מען האט נישט דערקענט ער איז סיגעטער רב דעמאלטס. און ער האט געשפילט שאך און ער האט געזאגט מי נו ג'ער לה גיי דא געבער בה סאו אויב דער סיגעטער האט געמעגט גיין מיט א בעדינג סוט אין העף מון פארוואס זאל ער נישט טארן גיין אויף פלארידא סאו וואס האט דער עולם אייביג טענות אונז האמיר נישט געהאט פון וועם זיך צו לערנען. כ'לייג זאגן א גוט ווארט וואס א סייקייטריסט האט געשריבן, דאונט בי ענגרי עט יור פרענד ביקאוז הי איז סינינג אין א דיפרענט וועי דען יו אר סינינג, דו זינדיגסט און ער זינדיגט, ער זינדיגט זיין וועג און דו זינדיגסט דיין וועג, סאו זיי נישט ברוגז אויף יענעם, יענער נישט ברוגז אויף דיר אויך נישט. יעצט אינעם הספד האט רבי אהרן געזאגט אז ער האט זיך אנגענומען פאר אים אין די שווערסטע צייטן ווען קיינער האט נישט געקוקט זיין וועג, איך וויל דיר זאגן איציקל זארגער האט זיך אויך פאר דיר אייביג אנגענומען, ער זיצט אין יעדן רעסטוראנט און ער עסט גארנישט און ער גייט ארום פאליטיזירן און איז מסביר דאס צדקות און דאס גדלות פון רבי אהרן און ער האט עס געטון נאך פונעם ערשטן טאג. סאו איך האלט אז דו דארפסט אים אויכעט מאכן א פלאץ לעבן רבי יאסל אשכנזי. מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל, ער ליגט אויף די רעכטע זייט וועט ער ליגן אויף די לינקע זייט. ער האט זיך אנגענומען פאר דעם, וואס פאר א דזשאוק. נאכדעם אינמיטן מאכן דעם האטליין איז מיר בייגעפאלן א מורא'דיגע געדאנק, קען זיין אז מען האט דערטראנקען די צוויי מענטשן, מען דארף באקוקן צו רבי אהרן האט נישט עפעס זעקס מיליאן דאלער נאוטס פון זיי, ווייל אין סאטמאר צו הרג'ען א מענטש איז דאך גארנישט, פרעגטס לעיזער קעסטענבוים. ס'קען זיין אז ביידע מענטשן האבן געגעבן נאוטס פאר די ישיבה, קודם האט מען זיי דערטראנקען, דאס דארף מען אויכעט אבאכט געבן אז ס'איז א ביג פאסיביליטי. שוין, יעצט אבער גיין ווייטער. וועלן מיר איבערלאזן די צוויי דערטראנקענע, מיר'ן זיי איבערלאזן מיט די בעדינג סוטס ליגן אין קבר, און מ'וועט קאנטיניוען אן, ווי מ'זאגט, וויאזוי האט רב סענדער דייטש געזאגט? האט ער געזאגט אזוי, ס'קומט אריין א באן אין די שטאט, און די הינט בילן און די באן פארט ווייטער. מ'זעהן מיר אזאלעכע מינע שוידערליכע זאכן, מ'האט אראפגענומען אזא יונגען מענטש דעם ראש הקהל, ר' בערל פרידמאן, מ'האט אראפגענומען א ר' דוד הויער, אויך נישט געווען קיין אלטער איד, און מ'האט אראפגענומען יעצט דעם אויבערלענדער, און יעצט האט מען אראפגענומען יצחק ראזענבערג, דאס איז אלץ ממש יונגעלייטלעך, און מ'האט אראפגענומען דעם יצחק ראזענבערג מיט אזא מין מיתה משונה, ס'איז אנבעליוועבל, אזא מין מיתה משונה. און ווי ער איז געווען און דאס פלאץ ווי ער איז געווען, די האול טינג איז ממש, ס'איז נישט אין דער ארדענונג, און איך הער זאגן אז ס'איז דא דער דיין סופר אין מאנרוי שטערבליך קראנק, און נאכדעם איז דארטן דא דער לייביש טייטלבוים איז אויכעט אוועק, דאס איז שוין א רב, דאס איז נישט קיין דזשאוק די אלע זאכן, איז איך גיי נישט זאגן אז די אהרוינים זענען ווייניגער גערעכט ווי די זאלוינים, אבער אויב רבי אהרן איז עלטער פון רבי זלמן לייבן דארף מען זיך דאך אראפזעצן. איז אויב ס'איז דא דער וואס איז עלטער דער האט מער די מאכט דער איז מער א בר דעת לאמיר זיך אראפזעצן מען מוז דאך דאס אויסטרעטענען איינמאל פאר אלעמאל מען האט אנגעמאכט אזא מלחמה ממש פאר גארנישט דארט ווי דער רבי האט אונז אויסגעלערנט מען זאל מאכן מלחמות מיט די וואס זיי ברענגען אונטער אידישקייט פון דעם זעמיר האמיר אינגאנצען פארגעסן איך רעד שוין נישט סיי פון ציונות און סיי פון מלמדים מיט חזירים וואס זיי האבן אפגעטוהן פאר די קינדער דאס האט מען אינגאנצן פארגעסן א מלחמה נאר מ'האט געמאכט א מלחמה איינער צווישן צווייטן וואס פעלט עס דיר אויס פארוואס און פארווען און איז געקומען אזא איד א מולטי מולטי מיליאנער א ביליאנער איז געווען כמעט ער איז געווען דער וואס האט זיך ארויסגעשטעלט און ער האט געמאכט זיכער אז ס'עט זיין א מלחמה און ער האט אריינגעברענגט דא ר' אהרן האסט נישט געוואלט ר' זלמן לייבן פיינענציר ר' אהרן אין מאנרא ברענגסט אריין דא א מלחמה בסך הכל מאכט עס א חורבן פאר די יוגנט און פאר די נעקסטע דזשענערעישאנס. אונז האט מען אויסגעלערנט נישט צו האבן רעספעקט, מען האט געמעגט אויף די רעבעצין ווארפן שטיינער, מען האט אונז אויסגעלערנט נישט צו האבן רעספעקט, מען האט געמעגט דעם סיגוט'ער נאכשרייען אין די גאס, און מען האט אונז אויסגעלערנט אז מען דארף נישט האבן רעספעקט פאר תלמידי חכמים, ווייל יעדער האט געהאט זיינע פאליטיקל אישוס, די רעבעצין האט געהאט אירע שטותים אינזין, און דער סיגוט'ער האט געהאט זיינע שטותים אינזין, און נאכדעם נאך ווען זיי האבן געלעבט איז שוין זייערע קינדער געווען ביזי מיט די שטותים, און יעצט זענען שוין ביזי די קינדער פון אהרן מיט זלמן לייב מיט די שטותים, דאס דארף זיך אויפהערן, כ'האב שוין לאנג געזאגט, ווען איינער געט א בילדינג פאר א. ישיבה געבט ער געלט פאר פרייוועט מענטשן, פאר פרייוועט מענטשן זאל זיך קענען שלאגן אויף דעם, מען טאר דאס נישט טון, מען דארף מאכן א קארפערעישן וואס דאס געהערט פאר די קהילה, אזוי ווי אין דער אלטער היים ס'האט געהערט פאר די קהילה, מען נעמט אויף א רב, מען מאכט אים רב, ער איז די רב, ער פירט, אבער דאס מיינט נישט ס'איז זיין פרייוועט פראפערטי, סאו ראוזנבערג האט אריינגעפעפערט אפאר הונדערט מיליאן דאלער פאר אהרן'ען. סאו וואס האט ער דערפון יעצט? באלד גייט זיך שלאגן מענדעלע מיט זיין שוואגער שמעון זאב. דעטס אלל דעט דעירס גאנע בי. און דאס מוז זיך אמאל אויפהערן ווייל דער אייבערשטער האט דאס נישט ליב, דער אייבערשטער וויל ס'זאל זיין שלום. די גמרא ברענגט אז ס'איז געווען אחאב, ער איז געווען אן עובד עבודה זרה, ער האט נישט געגלייבט אין די תורה, און בן הדד מלך ארם זאגט אים זאלסט והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם, אלע דיינע גליסטונג פון דיין אויג זאלן זיי נעמען אין זייער הענט. ולקחו, און זיי ווילן עס אוועק נעמען. ער האט געמיינט די גליסטינג איז דיין ווייב, די קינדער, האט ער אים געשיקט דאס ווייב, די קינדער, די גאלד, די זילבער, אלעס קענסטו האבן נאר טאטש מיך נישט, איך וויל נישט גיין אין מלחמה. שיקט ער אים צוריק א מעסעדזש, ניין איך וויל מחמד שבכל מחמד, איך וויל זאלסט מיר שיקן די תורה, זאגט ער די תורה, הער אויס, איך גלייב נישט דערין, איך לערן עס נישט און איך האב נישט דערמיט גארנישט, דאס געהערט פאר די זקנים וואס זיי לערנען די תורה, איך גיי זיי פרעגן. גייט ער פרעגן די זקנים האבן זיי געזאגט גיי אין מלחמה און ער האט געוואונען, די גמרא זאגט למה זכה אחאב בן עמרי למלוך על ישראל עשרים ושתיים שנה שכיבד את התורה, אונז האמיר נישט קיין מושג וואס דאס הייסט כיבד את התורה, תלמידי חכמים זענען בשפל המצב מען קוקט נישט אויף זיי, און אז א תלמיד חכם וויל עפעס זאגן איז מאכט מען ממש זיך משוגע, איך האב געהערט זאגן איך ווייס נישט צו מאחורי הפרגוד איך האב אויך אלץ אזוי געהאלטן אז די וואנט וואס מען האט געמאכט צווישן די צוויי בתי חיים'ס איז א רציחה שאין כמוהו. מען טאר דאס נישט מאכן, מען דארף דאס אראפ נעמען, ווייל די מתים, דו ווילסט דיך טאקע שלאגן אהרן מיט זלמן לייב, דער מת איז שוין אויפן עולם האמת, ער זעט שוין די גאנצע וועלט אנדערש, און ער וויל אויכעט ליגן מיט זיין הייליגן רבי'ן, ער וויל אויך נישט אז מען זאל זיך קריגן יעדעס מאל ווען די קינדער קומען, מען זאל יא קומען, מען זאל נישט קומען, מען דארף אראפ נעמען די מחיצה, מען דארף אנהייבן צו מאכן שלום, און אז ס'קומט אריין א פרעמדער פון די פון בני יואל, צו ס'קומט אריין פון זאליקא'ס חברה, צו די אהרן'ס בית החיים, דארף מען זיי צולאזן דארט, איך בין א תלמיד פון רבי'ן איך האלט אז איך בין פון די, ווי מען זאגט, פון די בעסערע תלמידים פון רבי'ן, נישט פון די ליידיגייערס, איך האב געלערט ביי רבי'ן זיך צו שלאגן פאר אידישקייט, ס'איז שוין זיכער דא צען יאר וואס איך קען נישט גיין צום רבינ'ס ציון, איינמאל האבן מיר פרובירט צו גיין, זיי האבן דארטן קעמערעס מיט ווידיאוס, און אין די זעלבע צייט האבן זיי שקצים וואס זיי לויפן דארט ארום און זאגן גיי ארויס גיי גיי, ווער ביסטו וואס איז דיין, מיין טאטע האט אויך געגעבן געלט פארן רבי'ן צו העלפן בויען מאנרא, אוודאי ער האט נישט געגעבן קיין הונדערט מיליאן דאלער, אבער וויפיל. דער רבי האט מחייב געווען און וויפיל די קהילה האט געבעטן האט מען געגעבן. דו טארסט נישט דו מעגסט, וואסערע מין רעכטן איז דאס? סאיז דא סערטען טינגס וואס איז פרי פאר אלל און מען טאטשט עס נישט און איינס פון דעם איז א בית החיים און ווילאנג עט עטס ענק נישט אויסלערנען די תכסיסי מלחמה וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט עט עטס באצאלן א פרייז אזוי ווי עטס באצאלט און מיינסט אז אהרן איז דער איינציגע וואס עט באצאלן די ביל זלמן לייב מיט משה פרידמאן מיט די אלע שקצים גייען באצאלן די ביל וואס זיי האבן אנגעארבעט. איט העז טו סטאפ, ס'איז געקומען א צייט וואס דאס מוז זיך ענדיגן. אונז זעמיר כולנו בני איש אחד נחנו. איך וויל ענק פרעגן א שאלה. אונז זעמיר סאטמער, דער רבי האט אונז אויסגעלערנט צו זיין אנדערש ווי אלע מיט אלע. איך וויל ענק פרעגן עפעס. לאמיר עס צעלייגן אביסל די זאך. דו ביסט סאטמער? יא. אונז זעמיר היינט די גרעסטע ציונים און די גרעסטע געלט געבערס פאר מדינת ישראל. אהרן איז געפארן יעצט ער האט איבערגעלאזט דארטן שווערע מיליאנער דאלער. פארוואס ער איז געפארן אויף מירון דאס קען איך נישט אויספיגערן. א הדלקה האט ער דאך דא אויכעט. זלמן לייב איז געפארן טראגן אפאר מיליאן דאלער. פארוואס ער איז געפארן טראגן אפאר מיליאן דאלער? ס'פעלט אונז ווייניג ארימעלייט דא ביי אונז אין בעסמעדריש וואס האבן נישט דעם טאג דורכצוגיין. אונז האמיר ליידער געגעבן א חייל אין מיליטער, ער שלעפט אריין נאך בחורים כסדר. כ'האב געקוקט יעצט פיקטשערס פון די חסידישע בחורים וואס איז אלס דא אין מיליטער היינט, באיאנער חסידים און וויזשניצער חסידים, מיט שיינע אראפגעלאזטע פאות. ס'איז ממש ס ס ס. כ'האב מיר אזוי אנגעהויבן צו וויינען, איך האב נישט געקענט אויפהערן צו וויינען, אונז פארלירן מען דאך די יוגענט, ווייל דער חינוך איז נישט דא, סאו מיט וואס זעמיר אונז היינט אנדערש, וואס דארף מען זיך אונז קריגן, אונז האלט מען דאך ביי גארנישט. ס'איז דא דער ויגד יעקב האט אמאל געזאגט פאר די בחורים מוסר, האט ער זיי געזאגט אזוי, זאגט ער, מען קריגט זיך ארום, רעבעס מיט חסידים, מען פלעגט זיך קריגן, מ'איז געגאנגען צו איין רבין, מ'האט נישט געוואלט גיין צו א צווייטן, ווייל יעדער האט אן אנדערן דרך אין עבודת השם, האט ער געזאגט, ס'איז אמאל געווען א מעשה, א משל האט ער געזאגט, ס'איז געווען א מעשה, א איד איז געווען א גרויסער עושר, און ער האט גענומען אן איידעם אויף קעסט, און האט אים געגעבן צו עסן פון אלעם גוטן וואס ער האט געדארפט, אבער ער האט זיך אויסגענומען, כ'נעם קעסט נאר פליישיגס. האט ער אים יעדן טאג געגעבן פליישיגס. ס'איז געקומען א צווייטער איידעם האט ער געזאגט ער וויל נישט עסן פלייש נאר מילכיגס האט ער זיך אויסגענומען מילכיגס סאו די צוויי איידעמער זענען געקומען יעדן טאג עסן ביי מיטאג ער האט געגעסן ביי זיין טיש און ער האט געגעסן ביי זיין טיש איין טאג איז דער שווער געווארן לא עלינו ולא עליכם א יורד און האט שוין נישט געהאט מער קיין געלט. שוין, אז ער האט שוין נישט געהאט מער קיין געלט, וואס טוט מען יעצט? ער האט דאך צוגעזאגט דעם פליישיגס און דעם מילכיגס, אז ער האט נישט געהאט, האט ער יעדן געזאגט, כ'האב נאר טרוקן ברויט. און די איידעמער האבן ווייטער געגעסן יעדער ביי זיין עקסטערן טיש. האט ער געזאגט אזוי, קינדערלעך טייערע, ווילאנג מ'האט געגעסן, דער האט געגעסן גוטע בהמה פלייש, און דער האט געגעסן גוטע פעטע סמעטענע, האט מען נישט געטארט עסן ביי איין טיש, אבער אז מ'עסט עניוועי שוין נאר טרוקן ברויט, קען מען דאך שוין עסן ביי איין טיש אויכעט. די זעלבע דא אויך, מען עסט מער עניוועי טריקן ברויט, ס'איז נישט דא קיין חסידות, נישט דא סאטמאר, נעבעך מען האט בוגד געווען אלעס וואס די רבי האט אונז געלערנט, פארוואס זאל מען זיך אונז יעצט קריגן? ס'איז א שעים וואס ס'גייט פאר. יעצט כ'האב געהערט זאגן מאחורי הפרגוד אז ס'האט יעצט געדארפט דורך גיין די לאמבער יארד וואס איז געווארן פארקויפט פאר עפעס וואן האנדערט און סיקסטי טו מיליאן דאלערס, און דאס גייט אלעס פאר ארטיסטן, יעצט כ'וויל מסביר זיין פארן עולם ווי ס'ליגט די שייגעץ שטיק. איך פערסענעל האלט אז ווען איינער האט א הויז זאל ער עס פארקויפן פאר ארטיסטן ווייל ס'וועט עניוועי ווערן דא ארטיסטן בקרוב און אז די וואס זענען נישט פארקויפן וועלן עניוועי נישט קענען בלייבן דא וואוינען סאו אונז האמיר גארנישט פון די גאנצע זאך אז מען סעיווט די קאמיוניטי נאר מען דארף ארויסגיין אוט אוו טאון יעצט אזא מענטש ווי דער רבי יצחק ראזענבערג ער האט שוין פארקויפט דא די שעיפער לענדינג ער האט פראפערטי דא דער איז נאטינג ראנג איך בין מסכים ער זאל עס פארקויפן איך האב נישט קיין טענות צו אים אבער איך וויל דיך פרעגן א שאלה ווי איז אז דער מענטש זאל טראכטן, איך ברענג דיך סוף כל סוף אונטער א קאמיוניטי וואס מען וואוינט שוין דא פֿיר דורות, אפשר וואלט איך געזארגט אז די אינגעלייט זאלן האבן ווי צו וואוינען, קויף אפ א גרויסע פראפערטי, איך ווייס אין ווירדזשיניע, אין נארט קעראליינע, אין סאוט קעראליינע, אין דזשארדזשע, אין טעקסעס, קויף ערגעץ אפ און מאך א ישוב אזוי ווי דער רבי האט געמאכט מאנרא, סוף כל סוף ביסטו דאך רייך געווארן ווייל אונז האמיר געהאט דא קהילות, און פראפערטי איז ארויף, און ממילא זינט קומען די ארטיסטן זיי האבן זיך דא אריינגערוקט. און די קהילות זענען געווען געפאנדעד פון ארעמע מענטשנ'ס געלט, סאו דזשאסט ביקאוס ס'איז געווארן די פראפערטי ווערט קענסטו נעמען פארקויפן און גיין קויפן גרויסע פראפערטיס און נאכדעם לאכן פון יעדן? נאו, דעטס ראנג, און דאס איז וואס איך זאג די גאנצע צייט, יעדער טוט וואס ער וויל, איך הער זאגן אז די מארגן, דאנערשטאג האט גאר געדארפט זיין דער גרויסער קאנטראקט פאר הונדערט און סיקסטי טו מיליאן דאלערס, יעצט וועט ער מאכן א קאנטראקט פון הימל, און די יורשים וואס זיי נעמען עס איבער וויל איך ענק זאגן, עטץ האטס ענק נישט געפלאגט אויף דעם געלט, די קאמיוניטי איז געווארן א ווארטהווייל קאמיוניטי ווייל מען האט געבויט דא תורה און מוסדות, און עטץ דארפטס נעמען דאס געלט כאטש און אלעקעיטן צען אדער פופצן אדער צוואנציג פראצענט נישט פאר צדקה, נאו נאו נאו נאו, צו קויפן א לאנד אנצוהייבן א נייע געגנט ערגעץ, און עווענטשעלי וועט עטץ קענען מאכן דערפון פראפיטס אויכעט, מען האט געקויפט דעם בילדינג פאר אַכט הונדערט טויזנט דאלער שעיפער און יעצט פארקויפט מען איין חלק האט מען שוין פארקויפט איך ווייס נישט וויפיל די שעיפער לענדינג האט מען פארקויפט און יעצט גייט מען פארקויפן פאר הונדערט און סיקסטי טו מיליאן דאלער. זעסט דאך אז דאס איז מן השמים, דער אייבערשטער פארלאנגט פון ענק עפעס, איז ר' נחמן זאגט זייער א גוט ווארט, אדער נעמט דער אייבערשטער אוועק דעם גביר פונעם געלט, אדער נעמט ער אוועק דאס געלט פון גביר, ס'איז ביי אים ביידע די זעלבע גרינג צו טון. שוין רבותי מען זעהט אז די אינפלעישן איז געווארן זייער גרויס, די דירות זענען געווארן זייער טייער, אז דער אייבערשטער נעמט צוביסלעך אוועק דאס געלט פון אונז, ס'קומט יעצט אזא הייליגער טאג ווי לג בעומר, ס'געווען א מעשה פון א תלמיד פון ר' שמעון בן יוחאי ס'איז ארויסגעפארן אויף חוץ לארץ איז זייער רייך געווארן ער איז צוריק געקומען יעדער איז געווען דזשעלעס אויף אים האט רבי שמעון געזאגט פאר די תלמידים קומט'ס ארויס כ'וועל ענק ארויס נעמען אין א בקעה אין א טאל און ער האט אויפגעהויבן די הענט צום הימל און ס'איז אנגעפילט געווארן דער גאנצער בקעה פול מיט גאלדענע רענדלעך און ער האט געזאגט פאר די תלמידים זעטס מען מוז נישט פארן אויף חוץ לארץ דער אייבערשטער קען דא אויך העלפן, נאר ער האט זיי געווארנט, ווער עס וועט נעמען איין רענדל פון די רענדלעך איז אזוי ווי ער נעמט צו זיין אייגען לעבן, סא רבותי, ס'קומט אזא הייליגע טאג אין זכות פון רבי שמעון לאמיר מתפלל זיין פאר די גאלדענע רענדלעך אז מען זאל האבן פרנסה בהרחבה און שידוכים און געזונט און נחת פון די קינדער און אלעס גוטס וואס א איד ברויך, א פרייליכן שבת מיט א פרייליכן לג בעומר.